א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, ס'איז חמשה עשר בשבט, היינט איז מיטוואך, און ס'איז אויכעט שבת קבלת התורה, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, און כ'האב שוין געמאכט אן אימערדזשענסי, יעצט לייג איך צו אן אימערדזשענסי צום אימערדזשענסי, וועגן חמשה עשר בשבט. ביינאכט און מארגן, מיטוואך נאכט און דאנערשטאג, גייט זיין חמשה עשר בשבט. יעצט לכאורה איז עס נישט צו פארשטיין, חמשה עשר בשבט איז ראש השנה לאילנות, איז אויב אזוי וואס ברענגט מען פירות? מען דארף אריינברענגען ביימער דארף מען אריינברענגען, מען דארף אריינברענגען יעדן הויז א בוים און זאגן יעצט איז ראש השנה לאילנות, וואס ברענגט מען אריין פירות? נאר וואס ס'קומט די צייט ווען מען עסט די פירות פון וואס ס'איז געוואקסן פון פאראיאר. און מען דאנקט דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט אונז געגעבן די שפע. אידך גיסא בעט מען דעם אייבערשטן אויף להבא אז די נעקסטע יאר זאלן אויך זיין די פירות גוט, וועגן דעם זאגט דער בני יששכר אז יעצט ראש השנה לאילנות חמשה עשר בשבט זאל מען בעטן אז דער אייבערשטער זאל אים מזמין זיין א גוטן אתרוג. יעצט לענינינו, דאס זייער שיין פארשטענדיג, א פירא איז א קינד, קוק אן די קינדערלעך, זיי ווערן. די פרוי ווערט שוואנגער, זי טראגט עס אויס, און זי ברענגט א קינד אויף דער וועלט, דאס איז די שיינע פירא. אויב אין ראש השנה לאילנות האסטו נישט געבעטן אויף די פירא, האסטו א פראבלעם, ווייל מען דארף אלץ בעטן פאר דעם. און אויב דו נעמסט דאס קינד און דו טוסט אים נישט אויפכאווען, דו לאזט אים מען זאל אים מאלעסטן מיט אלעם, וועסטו עניוועי מיט אים נישט גוט פארן, דערפאר האט אונז דער אייבישטער געגעבן ראש השנה, היינט איז א זמן פון תשובה טון, ס'איז ראש השנה מען דארף תשובה טון. ס'ווערט געברענגט אין לבוש אין סימן תרפ ה סעיף א' אז חמשה עשר בשבט פאלט מען נישט אויפן פנים ווען מען זאגט תחנון, זאגט ער דער טעם איז ווייל ס'איז ראש השנה לאילנות, וואס איז דאס ראש השנה לאילנות אז מען איז נישט תורם פון פירות האילן וואס מען האט איינגעפלאנצט פארדעם, אויף די פירות האילן וואס מען האט איינגעפלאנצט נאכדעם, פארוואס? ווייל וויבאלד חמשה עשר בשבט איז שוין ארויסגעגאנגען רוב רעגן פון דעם יאר, אין ארץ ישראל רעגנט דאך זומער אינגאנצן נישט, און די אלע בלעטער און די פירות האבן שוין אנגעהויבן צו וואקסן פון דעם רעגן, ס'איז נאכנישט ארויסגעוואקסן אבער עס הייבט אן צו וואקסן, ממילא קען מען נישט אפשיידן פון איין יאר אויפן צווייטן, אזוי ווי שטייט אין מסכת ראש השנה דף י ד עמוד א', אז באילן גייט מען. בתרומותיו, ביי די תרומות נאך די חנטה פון ווען מ'האט עס איינגעפלאנצט, זאגט ער וויבאלד דאס איז די התחלה פון די מצוה האט מען עס געמאכט פאר א יום טוב, אזוי זאגט די לבוש. יעצט דער בית יוסף אין סימן קל א זאגט אז היינט איז זיך די וועלט נוהג אז מ'פאלט נישט קיין תחנון חמשה עשר בשבט ווייל ס'איז ראש השנה לאילנות, און אזוי פסק'נט אויך אין שולחן ערוך אין סיף ו', און אזוי שטייט אין די מנהגים פון ווערמייזא און מאגענצא. אז מען פאלט נישט. ס'איז דא אין פלעצער וואס מען האט געזינגען ביים דאווענען, ווען ס'געפאלט זיך אין די וואכן, מען האט געזינגען אזוי ווי געהעריג ראש השנה. יעצט, ווערט געברענגט אין ספר טור ברקת, ער געווען א תלמיד פון דעם הייליגן רבי חיים וויטאל, ברענגט ער אין סימן תקע"ב, איז זאגט ער אזוי, דו ווייסט דאך וואס ס'שטייט אין זוהר אז חמשה עשר בשבט איז ראש השנה לאילנות, זאגט ער, א מענטש ווערט אנגערופן אן אילן. כי האדם עץ השדה, דאס איז א פסוק אין חומש אז מען זאל נישט אויסרייסן די ביימער ווען מען קומט אויף א שטאט ווייל כי האדם עץ השדה. יעצט ווערט געברענגט אין קדושת לוי אז פון פופצן טאג אין שבט ביז ראש חודש ניסן איז דא די זעלבע פינף און פערציג טאג, נישט היי יאר ווייל היי יאר איז אן איבער יאר אבער אין א געהעריג יאר איז דא די זעלבע פינף און פערציג טאג, פונקט אזוי ווי עס איז דא פון חמשה עשר באב ביז ראש השנה, און דאס איז די מחלוקת פון רבי לעזער און רב שיע, רבי לעזער האלט אז די וועלט איז באשאפן געווארן אין תשרי, און רב שיע האלט בניסן, אזוי די גמרא זאגט דארטן האידנא כמאן מצלינן, ווי ווער דאווענען מיר, כרבי לעזער, יעצט למעשה די זעלבע פינף און פערציג טאג וואס איז דא פון חמשה עשר בשבט, ביז ראש חודש ניסן, די זעלבע איז דא פון חמשה עשר באב ביז ראש חודש תשרי. יעצט ווערט געברענגט אז במחשבה האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט אין ניסן, און למעשה האט ער עס באשאפן אין תשרי, ס'איז ממילא סיי ר' לעזער גערעכט און סיי רב שיע. ס'ווערט אבער אויך געברענגט נאך א מורא'דיגע זאך, דער אייבערשטער האט באשאפן אין די וועלט צוויי מיני זאכן איינס איז אהבה און איינס איז יראה, די אהבה האט ער באשאפן אין ניסן, און די יראה האט ער באשאפן אין תשרי, וועגן דעם פסח איז ודגלו עלי אהבה, און ראש השנה איז יראה. על כל פנים, דער מענטש איז דאך אדם עץ השדה, איז דאס איז געמאכט אז דער מענטש זאל זיך אנהייבן צו פאררעכטן, זאגט דער הייליגער קדושת לוי, אז חמשה עשר בשבט איז הכנה צו פסח. און פסח איז הכנה צו קבלת התורה, קומט אויס חמשה עשר בשבט איז די הכנה צו מתן תורה. יעצט די תורה האט דער אייבישטער געגעבן אין סיון משה רבינו האט געזאגט משנה תורה האט ער אנגעהויבן צו זאגן אין שבט, ווייל משה רבינו האט אנגעהויבן ראש חודש שבט און ער האט עס געזאגט ביז ז' אדר, קומט אויס אז דער חודש שבט איז הכנה צו קבלת התורה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אינעם הייליגן אוהב ישראל, ער זאגט אזוי ווי מ'טאר דאך נישט מעשר'ן פון איין יאר אויפן צווייטן, דארף מען זען יעדעס יאר צו ענדיגן מיט תשובה, מיט תפילה און מיט צדקה, מען דארף אפשרייבן חידושי תורה וואס מען האט מחדש געווען דאס יאר און אזוי ווייטער. יעצט ווען מען מאכט די ברכה אויף די פירות, וואס זעט מען אין די פירות? מען זעט גארנישט, מען זעט אן אילן סרק, א ליידיגן בוים זעט מען, זעט גארנישט, דאס ווייזט אונז אז אין דעם ליידיגן בוים, דאס וואס דו זעסט נישט, אין דעם ליגט די שענסטע פרוכטן. און יעדער דארף זיך אנהייבן ארויסצולערנען א מוסר השכל. די שענסטע מתנה וואס דער אייבערשטער גיבט זענען קינדער. דאס איז די שענסטע מתנה. און די מתנה מוזטו זען. דו מוזט האבן א זכיה דאס צו זען ווי שיין דאס איז, און דו מוזט עס לאזן אויפוואקסן ווי עס דארף צו זיין. און ווען ס'קומט. חמשה עשר בשבט וואס דאס איז אן אילן סרק, זעהן מיר אונז נישט דעם אילן סרק, אונז זעהן מיר שוין די פארטיגע פירות. יעצט דאס איז מורא'דיג וויכטיג, רבותי דו האסט קינדער זאלסט זיי וואטשען פון מאלעסטעישן, דאס איז דער גרעסטער חורבן, ס'איז יעצט דא א רב פון ארץ ישראל וואס ער פראבירט צו העלפן די בחורים, ער זאגט ער האט הונדערטער אין בני ברק אליינס וואס מ'האט צומאלעסטעט און די פירות זענען פארפוילט געווארן. ס'האט נישט מצליח געווען, זיי נעמען זיך אלע דאס לעבן, ס'איז דא לוויות דאס וואס אונז האמיר דורך געמאכט מיט פינעף זעקס און זיבן יאר צוריק, ביז מ'האט אנגעהויבן צו שיקן דעם עולם פאר העלפ, ביז מ'האט געהאט א האטליין וואס מ'האט זיי געזאגט רבותי, ביסט נישט אליינס, און לאז נישט דעם מאלעסטער ער זאל דיר דאס גאנצע לעבן דערהארגענען, ביז דעמאלטס איז געווען חושך ענן וערפל, און היינט ברוך השם איז עס אסאך בעסער. און לאידך גיסא אין ארץ ישראל גייען זיי הערשט יעצט דורך דאס זיי זענען אונטערשטעליג פון אונז מיט דעם. סאו ווען דו גייסט נעמען א בחור און דו דערהארגעסט אים, ער זעט נאך אויס צו זיין א יונג יונגל, ער זעט נאך אויס צו זיין אן אילן סרק, ער האט נאך גארנישט אויף זיך, ליטל דו יו נאו אז דו דערהארגעסט נישט דאס יונגל, נאר די זיסע פירי, ווען דו זעסט דעם. בוים, זעסטו א אילן סרק, איט דאזענט לוק לייק עניטינג, וואלסטו עס אראפגעהאקט, ס'שטערט דיר סתם אזוי, נישט וואר? באט ליטל דו יו נאו, דער בוים גייט דיר מאכן א שאטן, ס'גייט זיין בלעטער, און נאכדעם גייט עס ארויסגעבן פירות, וואס פון דעם לעבן מיר אונז, דאס האלט אויף די לעבן פון די מענטשן. סא דעס איז וואס דער יום טוב דארף ענק אריין ברענגען, דאונט לוק, קוקטס נישט אויפן אילן סרק, קוקטס נישט אויף א יונג יונגעלע, סא וואס איז דען ער ווייסט נאך גארנישט און ער איז נאך גארנישט און ער איז גארנישט, די גמרא זאגט אז מען געט נישט צו זייגן פאר א קינד מער ווי צוויי יאר, זאגט די גמרא ווייסט פארוואס ווייל אלעס נאך צוויי יאר געדענקט דאס קינד, ביז צוויי יאר עט ער נישט געדענקען, אבער נאך צוויי יאר גייט ער אלעס געדענקען, שטעל דיר פאר וואס די חזל האבן זיך געזארגט, איי דאס קינד קען שטארבן, ברעך קאפ און מאך א וועג אז זאלסט אים צושטעלן עסן. שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, ס'איז דאך ממש לא יאומן כי יסופר וואס דא טוט זיך, און אונז נעמען מיר די אלע קינדער און מ'הרג'ען מיר זיי אוועק פאר גארנישט און פאר נישט, און קוקטס נישט אויפן בוים אז ער איז ליידיג און נאקעט, און קוקטס נישט אויפן בוים אז ער גיבט נישט ארויס גארנישט, קוקטס אויף די פירות, דאס איז וואס דער יום טוב לאזט אונז הערן. כ'האב אויך געוואלט זאגן וועגן די פירות, מ'זאל געדענקען. לגבי ברכות כל הקודם בפסוק איז קודם לברכה, איך ס'איז צו לאנג איך זאל אריינגיין יעצט אין די אלע זאכן און איך בין נישט אויף דעם געשטעלט, אויף דעם דארף מען האבן רבנים, וואס איך בין געשטעלט איז איך וויל ענק זאגן אז רוב פירות וואס מען ברענגט היינט אריין קומט אריין פון האנג קאנג, פון א טוירד ווארלד קאנטרי, פון טייוואן, ס'קומט אריין פון טשיינע, ס'קומט אריין פון איבעראל, ס'איז אלץ. געשמירט, ס'זאל זיין פריזערווד, דאס געשמירעכץ האט צוויי זאכן, קודם די געשמירעכץ אליינס איז געמאכט פון לארד, ס'זאל גלאנצן, לארד איז חזיר פעטן, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, וויבאלד ס'איז געשמירט קענסטו נישט אראפ נעמען טאמער איז דא א ווארעם, דו קענסט עס אפילו נישט זעהן, ס'מאכט דעם פרי עס זאל אויסזעהן זייער שיין, געל, צו וואטעווער דאס איז, און דו זעהסט שוין נישט אז ס'איז דא דארטן ווערים. און ס'איז א ביטערער חורבן, און מ'דארף אויף דעם אבאכט געבן. אויף וואס צו מאכן שהחיינו ווייס איך נישט צו ס'איז שייך, ווייל יעדע זאך היינט קענסטו באקומען א גאנץ יאר, אבער איך פסק'ן נישט די אלע זאכן, נאר מ'איז מקבל שכר על הפרישה, פונקט אזוי ווי על הדרישה, מ'דארף וואטשן וואס מ'טוט. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס מ'דארף וויסן, ס'איז ארויסגעקומען א מורא'דיגע בריוו, און דער בריוו האב איך ארויפגעשטעלט אויף מיין בלאג. עס איז געווען א צייט ווען דער באטורער רב האט געמאכט מיליאנען פון הכשר געלט. ער איז געווען דער גרעסטער שייגעץ, ער האט מכשיר געווען אלע מיעל מארטס און נבילה טריפה. נו, עס איז געווען א גרויסער פראבלעם. בקיצור, דער סיגעטער האט דעמאלטס געזען אז עס איז א גוטע ביזנעס, האט ער געזאגט פאר מיעל מארט, ליסן, מיין שוואגער האט אפאייגן מיט אזאלכע גרויסע לעכער. כ'מיין, ער געט אזויפיל טרייפות פארן עולם, ער וועט דאך נישט קענען לעבן לאנג. עניוועי, נעם מיך אויך אריין. ער האט זיך אריינגעבעטן, ווייל קיין פרנסה האט ער נישט געמאכט. איז למעשה האט ער, איז ער געווארן דער צווייטער אין קאמענד, דער בעל המכשיר ביי מיעל מארט.
פיין, נאו פראבלעם. נו, וויאזוי קומט מען אריין? יענער איז דאך ביזי די גאנצע צייט. האט ער געמאכט א נייע זאך. ער האט אנגעהויבן. ס'איז נישט דא קיין גלאט כשר אין אמעריקע. טשא. געווען אן אסיפה ביי די התאחדות, מען קען הערן די טעיפס, ס'איז דא אויף ובלכתך בדרך, זיי האבן די אלע טעיפס. פרעגט ער ברבים אמאל ביי די התאחדות הרבנים'ס אסיפה, פרעגט דער סיגעטער דעם באטורער, ס'איז דא גלאט כשר אין אמעריקע? זאגט ער, זיכער, איך שעכט נאר גלאט. זאגט ער ביסט א ליגנער ס'איז נישט דא. זאגט ער זאג אויס דעם אמת ביי וויפיל סירכות האלטסטו נאך אז ס'איז גלאט? זאגט ער ביי פיר. האט ער דאך שוין אויסגעזאגט דעם אמת אז גלאט כשר הייסט ביי פיר. אונז האבן א נייע תורה. ס'איז דא גלאט, ס'איז דא גלאט פון בית יוסף. אונז האבן אן אייגענע תורה אז ביי פיר סירכות הייסט עס נאך גלאט. זייער פיין, ס'איז א גוטער וועג צו זאגן. קיצור, דער סיגעטער האט זיך אריינגעזעצן דארטן און ער איז געווארן דער בעל מכשיר, און בסופו של דבר האט ער אויך דעם זעלבן פלייש מכשיר געווען. למעשה איז יעצט ארויסגעקומען א סטאטיסטיק פון א גרויסן, פון א רב וואס ער איז אין עגריקולטשער, שרייבט ער אזוי, אין אמעריקע איז נישט דא דאס ווארט גלאט כשר, עס איז נישט דא אין די גאנצע וועלט זאגט ער, לא מיבעיא די וואס זיי זאגן אז זיי האבן גלאט בית יוסף, דאס איז זיכער נישט דא, נאר אפילו סתם גלאט איז אויך נישט דא. ער רעכנט ארויס וויפיל שווערע הונדערטער טויזענטער צו מיליאנער בהמות מען שעכט, און ער רעכנט אויס וויפיל האבן סערכעס און וויפיל נישט, כ'מיין די גוים ווייסן דאך אויכעט וויפיל ס'איז סערכעסדיג און וויפיל נישט, און ער זאגט אז ס'קומט נישט אויס איין קילא פלייש אין די גאנצע וועלט זאל זיין גלאט, און דא פארקויפט מען קודם גלאט און דאן פארקויפט מען שוין גייסטו אין פלעטבוש שחיטת בית יוסף, כ'האב אמאל געפרעגט איינעם בית יוסף שעכט נאך? כ'האב געמיינט ער איז שוין לאנג נישט דא אויף דעם עולם. פארשטייסט דאס לצנות וואס דא גייט פאר? יעצט קומט עס ארויס, אזוי ווי די מעשה ווען ר' משה פיינשטיין האט געזאגט אז מ'טאר נישט טראגן אויפ'ן עירוב, זאגט אים איינער, אה אה רבי פארוואס נישט? זאגט ער אז ס'איז דא אה שישים ריבוא וואס זיי גייען דורך, זאגט ער רבי מ'האט געשטעלט אויף איסטערן פארקוועי און אויף די גרויסע גאס אושען פארקוועי און אויף נאך אפאר גרויסע גאסן, האט ער געזאגט פאר ר' משה ס'איז אינגאנצן דא צוויי הונדערט טויזענט קארס וואס זיי פארן דורך.
האט ער געפרעגט ר' משה, נו און וואס איז מיט די מענטשן וואס זיי פארן מיט קען זיין ס'איז דא פיר מענטשן אין א קאר, זאגט אים ר' משה, זאגט ער פאר ר' משה'ן, נו איר האט עס געציילט אז ס'איז דא, זאגט ער, ציילן? איך דארף נישט ציילן, איך זעה א קאר ס'גייט אריין פיר מענטשן בין איך מחיוב חושש צו זיין אז אפשר פארט עס מיט פיר מענטשן, ציילן זאגט ער זאלט איר גיין, די זעלבע דא אויכעט, מ'האט אונז פארקויפט אלע יארן גלאט כשר און בית יוסף מיט אלע באלאוניס. בסוף בסופו של דבר קומט מיר יעצט ארויס ס'איז נישט דא איין שטיק גלאט כשר. יעצט כ'וועל ענק זאגן דעם אמת, ס'איז בכלל נישט דא קיין כשר בהמה פלייש אין אמעריקע אויכעט. מ'רעדט נישט פון גלאט כשר. מ'רעדט נישט פון גלאט כשר, מ'רעדט אינגאנצן נישט דא קיין כשר פלייש. ס'איז אלץ נבילות און טרייפות בשר חמורים און שפנים. יעצט נאך א זאך, אין ארץ ישראל האט מען יעצט געטראפן, די קראים האבן געגעבן א הכשר אויף א גאנצן טראק פלייש וואס ווערט פארקויפט צווישן היימישן עולם מיט א געהעריגן זיגל. געדענק כ'האב אמאל געמאכט אין רמלה א מקווה, און מ'האט מיר געזאגט ס'איז דא א מנין ביי מנחה פיר אזייגער, בין איך געגאנגען דארט האב איך געזען א שול פון די קראים, זיי האבן דארטן א שול, און זיי האבן דארטן אויסגעשטרעקט שטיח, ראג, און זענען געקומען אן א זאקן, זיי האבן נישט געדאוונט סאנדער מנין, אבער איך בין אוועק געוואקט, כ'האב נישט געוואוסט קודם אז דאס איז קראים, עס די קראים זענען מורא'דיג שטארק אין געוויסע געגנטן אין רמלה לוד און דארטן. שעכטן זיי, זיי שעכטן נישט אזוי ווי אונז, זיי זאלצן בכלל נישט דאס פלייש, און מען האט יעצט געטראפן, די רבנות האט געטראפן א גאנצן טראק מיט טויזענטער קילא פלייש, טשיקנס, וואס דאס האט געדארפט גיין אין אלע אידישע סטארס מיט א הכשר, דער עולם קוקט דאך נישט ווער דער הכשר איז, ס'געווען אמאל א פאפער רב'ס א תלמיד, מען האט אים געכאפט אז ער האט געפארקויפט טרייפענע זאכן. נע, בקיצור רבי יונה שטייף איז געווען דער רב המכשיר האט ער אפגענומען דעם הכשר, איז ער געקומען צום פאפא רב א תלמיד געווען זאגט ער געב מיר א הכשר, זאגט ער ביסט משוגע מ'האט דיך געכאפט איך זאל דיר געבן א הכשר, זאגט ער רבי ווייסטו וואס געב מיר א צעטל אז דו געסט מיר נישט קיין הכשר ווייל מ'האט מיך געכאפט, פרעגט ער אים צו וואס פעלט דיר דאס אויס, זאגט ער רבי איך דארף נאר דיין חתימה מיט דיין לעדער העט, דאס איבריגע קען איך שוין שרייבן וואס איך וויל, און אפילו נישט דער עולם וועט נישט קוקן עניוועי דער עולם קוקט היינט נישט, סאו בקיצור דא איז די מעשה מיט די הכשר. ווער ווייסט אז ס'איז וואו דאס איז פון די קרוים, נאובאדי נאוס, און אזוי זעהן מיר אונז ליידער אויס. ס'איז א ביטערער חרבן וואס דא גייט פאר. אזוי אויך וויל איך יעדן מסביר זיין אז מ'דארף זייער שטארק וואטשן. די אלע הכשרים ס'קומט אריין די טרוקענע פרוכט ס'איז א גרויסע אינדעסטרי ס'איז גארנישט ווערט זייט אייך מונע דערפון קויף א געהעריגע שטיקל פרוכט אפילו דו האסט נישט קיין שהחיינו אן עפל א באר מאך א ברכה, און האב אינזין אז דו זאלסט די פירות איז גרויסע זאכן, האב אינזין אז דער אייבערשטער זאל דיר העלפן אז דיינע פירות, דיינע קינדער, זאלן אויכעט גיין גוט און נישט חלילה אויף א שלעכטן וועג. אויכעט מען גייט זיך צוזאמקומען און מען גייט מאכן אסאך ברכות, זאל מען אבאכט געבן אז מען זאל זאגן אמן אויף יעדע ברכה, ווען נישט איז דא, שטייט אין די ספרים, גרויסע עונשים. און מען זאל אויך אבאכט געבן וועגן די צניעות וואס וועט הערשן אין די שטובער, ס'וועט קומען אלע מינע געסט, פעמיליס, יעדער, סופו של דבר גייט זיין אינסעסט טיים, דער שוואגער דיינער וועט ארויף גיין אויבן אויפן בוידעם און ער וועט וועלן קוקן די פיקטשערס פון דיין חתונה, און דערווייל וועט דארטן זיין דאס קליינע יונגעלע אדער דאס מיידעלע אים צו רעיפן מיט מאלעסטן. אפילו ס'איז דא חדר אבער ס'איז אז די טאג חמשה עשר איז אביסל א יום טוב טאג און. מען פארלירט זיך אביסל און ס'איז א פעמילי וויזיטינג און אזוי ווייטער סאו זאל מען זייער וואטשן אויף די אלע זאכן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, די חברה האבן זיך געטשעפעט מיטן ניו יארק פאוסט, איר ווייסט וואס דער פאוסט גיבט ארויס שמוץ יעדן טאג? איר האט נישט קיין השגה און איר ווייסט די אלע אנדערע צייטונגען נעמען זיך דאך אן פארן פאוסט ווייל ס'איז דאך הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, קומט ארויס דא אויף פארטי'ס פראפערטי'ס לעיזער קעסטנבוים ער הייסט לואיס, זיי געבן ארויס מעשות אז ער האט אין פלארידע גערעיפט און אין האנג קאנג גערעיפט אינמיטן נאכט האט ער געמוזט אנטלויפן, און זיי שרייבן אין אין די בלאג ס'איז נישט ער, ס'איז יא ער, רבותי דער מצב איז ארגער ווי אונז האמיר געמיינט, אונז האמיר געמיינט אונז לעבן מיט א מענטש וואס איז איינמאל נכשל געווארן מיט א יונגל און האט באצאלט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, ניין ניין ניין ס'איז דא אנבעליוועבל וואסארא שמוץ ס'איז דא, ס'איז נישט צום גלייבן, באט עניוועי. ער יעצט געווארן דער פארשטייער, איינער פון די מיטגליד פון מקווה יו עס עי, ס'איז ממש א שאנדע, איך האלט עניוועי נישט פון מקווה יו עס עי ווייל זיי האבן נישט קיין געהעריגן רב המכשיר, איך פרעג אייביג ווער איז דא דער רב ווער איז דארט געווען דער רב זאגן זיי זיי האבן א גוטן ארקיטעקט און א גוטן ענדזשעניר, איך בין אמאל געווען אויף א פלאץ אין קאליפארניע וואס מ'האט געזאגט זיי בויען דארטן די מקווה,

ער איז געגאנגען ירמי' קעץ און ער האט אפגעקאלט אז מען זאל אים חלילה נישט אריינלאזן און אזוי ווייטער, האב איך געזאגט ווייסטו וואס, א גוטן פורים, איך מיין ס'איז דאך נישט מיין דזשודיסטריקשאן וואס איך בין מחויב יעדן איינעם זיך צו שלאגן און און איבערצוקערן די שטאט, נע איך קען נישט, איך האב גענוג וואס מען רופט מיך און מען דארף צו טון און מען פאלגט מיר, באט עניוועי דאס איז יעצט נישט די אישו, ער איז געווארן לואיס קעסטענבוים. לעיזער קעסטענבוים איז געווארן איינער פון די מיטגלידס פון מקווה יו עס עי, כ'האב ענק געזאגט דאס איז א קאמפאני וואס טוט כשר'ן מיליאנער דאלער, כ'האב געהאט א מקווה וואס כ'האב געזאגט ס'איז פסול ס'איז געווען זכי' האבן זיי אריינגעלייגט פופציג טויזענט דאלער, שפעטער האט מיר א רב געזאגט אז די רב וואס ער אונט די מקווה האט אים געזאגט זיי האבן בכלל נישט געטאטשט די בורות זיי האבן נאר געטאטשט און געמאכט א שיינעם אריינגאנג, מיט דעם שנארט מען גרויס געלט, גרויסע גבירים געבן ווייל זיי מיינען ס'איז א הייליגע פראדזשעקט, ס'איז א געלט מיט אריינלייגן געלט און מיט נעמען געלט און מיט שנארן געלט. און ס'עט זיין געלט, ס'עט זיך דרייען געלט, און לואיס קעסטענבוים ער איז דער מין אויפן טהרת ישראל. כ'האב אויך געוואלט זאגן אין די זעלבע צייט נאכאמאל, מ'האט געעפנט דעם פייל פון דעם ראדעמישלער זון, דעם חיים האלפערן, און עטס זאלטס וויסן, ער איז געווען דער ראדעמישלער מיט חיים, זיי האבן געזאגט אז די מקווה אין גאלדעס גרין איז כשר, איך זאג ענק ס'איז א פסול'ע מקווה. ס'איז פסול לכל הדעות, מ'האט עס געמאכט א אמבטי גדולה וכקאי לבטלוש, די זעלבע פראבלעם וואס ר' מאטעלע האט געהאט מיט זיין מקווה, און דער עולם האט געמיינט ווייל ער איז א גרויסע רב ווייסט ער וואס טוט זיך, ער איז א ליידיגייער, ער האט געטאטשט פרויען, יעצט געבן נאכאמאל א רביניקל קערפערשאפט. צו זען צו ס'איז אמת און טאמער יא ווילן זיי עם ארויסווארפן, חוץ פון דעם וואס ער האט שוין נישט דעם גרויסן עולם, ער איז שוין נישט אזוי אנערקענט, ער זעט שוין אז מ'האט זיך נישט געקענט אנהייבן מיט אידישע טעכטער, באט עניוועי. איך וויל נאכאמאל זאגן די מקווה אין גאלדעס גרין אין הענדן עדת, דער וואס איך האב געבויעט, וואס יאסל שטיינהארט איז געווען דער שייגעץ דער ממונה וואס ער האט געדארפט זיין מיך צו פאלגן ס'איז געווען אונטערגעשריבן אין די מינוטס, האט ער געארבעט אן מיר און ער האט געזאגט וועל יו וויל העוו טו ווארק וויט די פעקטס ווי ארעדי פארד איט האב איך אים געזאגט איי דאנט ווארק וויט פעקטס ענד דעטס וואי איי דאנט טעיק מאני איי דאנט טעיק מאני ביקאוז איי שוד בי עיבל טו וואלק אוועי עני טיים און גיוו אוט א לעטער דעט די מקווה איז נאט קאושער יעצט כהער זאגן אז צענליגע פרויען האבן אויפגעהערט צו נוצן די מקווה כווייס נאר נישט וועלכע אנדערע זיי נוצן ווייל די אנדערע פירט אויך יאסל שטיינהארט אז איך טראסט אים נישט אויף די מקווה טראסט איך אים נישט אויף די אנדערע אפילו יענע מקווה האט ר' מאיר פאוזן געבויעט אבער אז איך טראסט נישט טראסט איך שוין נישט, און גראדע דארטן מהודר איז די אנדערע אויך נישט ווייל כ'האב עס געזען ס'האט אייזערנע פייפס וואס ברענגט אריין די מי גשמים ס'האט א וואלוו ס'האט ס'האט אלע היתרים וואס איז דא איך וויל דיר זאגן מ'דארף זיין א גאון ווי ר' מאיר פאוזן מכשיר צו זיין אזא מקווה נאר אמאל האט מען אזוי געבויעט אבער למעשה דארפן זיי וויסן וועלכע מקווה זיי גייען יא נוצן אבער ברוך השם אבי מ'נוצט עס נישט און איך האף אז אום א שיינעם טאג וועלן זיי עס מוזן צושפארן און פארעכטן אזוי ווי ר' מאטעלע האט זיך אויך געשלאגן מיט די וועלט און ער האט פארלוירן. דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל וויסן. מקווה יו עס עי, וויזאלאנג זיי האבן נישט קיין ערנסטע רבנים וואס זיי גייען ארום, איז עס גארנישט ווערט. איך האלט אז זיי דארפן עפענען א כולל, ס'זאל הייסן כולל מקווה יו עס עי. מען זאל אריינטרעינען צען פרישע יונגעלייט. וואס זיי קענען מקואות צו זיי ווילן זיך לערנען מקואות ס'וועט דויערן א יאהר צו לערנען און א יאהר וועט מען מיט זיי ארומפארן און זיי זאלן באקומען א משכורת א וועידזש יעדן חודש צו יעדע וואך און דאס זאל זיין איך האב א פראבלעם מיט א מקווה האב איך וועם צו קאלן קוק אהער כשרות האבן מיר דאך אונז נישט קיין פראבלעם וויל איך עסן גלאט כשר בהמה פלייש אפילו ס'איז בשר שפ שפנים מיט חזירים. האב איך דאך דעם באד. אז ווילסט אז דיין ווייב זאל מזנה זיין זאל זיין א זונה, האסטו איר סעלפאון. ווילסט אז מ'זאל מעוות זיין אלע דין תורות, האסטו זילבער. אונז האבן דאך ברוך השם אויף יעדע זאך א ספעשעלטי, פארוואס זאל נישט זיין מקווה זאל נאר האבן א ספעשעלטי, כאטש צען יונגעלייט איבער גאנץ אמעריקע, מ'זאלן ארום פארן און זיי זאלן בודק זיין, איך פאר ארום דעם זומער האב איך בודק געווען זעקס מקוואות אלע זעקס האט מען געמוזט איבער מאכן אלע זעקס און ס'איז נישט קיין חומרות רבותי טראסט מי ס'איז מקוואות פסולות יעצט דעם ווינטער האלט איך שוין ביי די פערדע מקווה ס'הייסט בודק געווען האב איך זעקס יעצט ווינטער אויכעט צוויי זענען געווען גוט און די אנדערע פיר האבן אן ערנסטן פראבלעם און מ'דארף האבן געלט איבער צו פיקסן די אלטע אויכעט נישט צו בויען נייע מ'זאל

מ'האבן שוין געמאכט שלום מיטן מציאות אנפארטשענעטלי, און דער נייער דור איז אויסגעטוהן פון יעדן געפיל פון אידישקייט וועגן דעם, מ'האט זיך געשטאפט מיט טרייף, און ס'איז געווארן שקץ און שרץ, אזוי ווי דער אור החיים הקדוש ברענגט, און דאס איז ליידער געשעהן דא, דאס איז דער נייער דור, וואס האבן מיר אונז מגדל געווען און מ'האבן זיך געפלאגט זיי צו ברענגען אויף די וועלט, און זיי אויסצוהאלטן, און זיי צו לערנען א דרך אין עבודת השם למען אשר יצוה, את ביתו אחריו. לשמור את דרך השם. כ'האב ענק אויך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע וויכטיגע אן עמערדזשענסי, עטס געדענקט כ'האב ענק געזאגט ס'דא איינער מאשקאוויטש האט זיך געדרייט דארטן אין דעם הויז פון דעם רייך וואס ער האט הכנסת אורחים מ'האט מאנס געווען א בחור, עניוועי כ'האב זיי געגעבן אינסטראקשענס וויאזוי מ'זאל דעם בחור צוריק שטעלן אויפן פלאץ, מ'האט דעם בחור געשיקט אויף פראנקרייך אין א ישיבה לערנען און ער איז מצליח ברוך השם, מ'האט אים געגעבן טערעפי מ'געט אים נאך יעצט אויך. דער מאשקאוויטש האט געמוזט עוקר זיין פון אנטווערפן ווייל ער האט מורא געהאט, אז מען זאל אים נישט אויפפיקן, אויסער דעם וואס ער האט געטאטשט דעם בחור איז ער דארטן נישט ליגעל מיט אנדערע זאכן, ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל, לכאורה האט ער אין ארץ ישראל אויך געטאטשט, עכ"פ, יעצט האב איך באקומען צוויי גריסן פון אים, איך זעה דער עולם הערט אויס, אויסער די איין און פופציג איז דא א איד אין אומאן וואס הערט אויך אויס דעם האטליין, און ער האט געזאגט ער האט אים געזען צוויי דריי וואכן צוריק איז ער געקומען זיך באזעצן אין אומאן, און אזוי ווי ער הערט אויס דעם האטליין איז ער צוגעגאנגען און האט אים געזאגט ליסן. אז דו פארלאזט נישט דא אומאן זאג איך דיר צו, איך גיי דיך נישט איינזעצן, איך פאלג נישט נאכעם ראזענבערג ניין וואן וואן, איך וועל דא ברענגען א חברה'מאן א מאפיאנער און דו וועסט אהיים פארן אין א קאסטן, ויישם אותו בארון במצרים, דער חברה'מאן האט געהערט א שפראך, קודם איז ער אנטלאפן, ער ווייסט דאך נישט צו ס'אמת צו נישט, עניוועי. ס'איז דא איינער טובל וואס מ'האט אים אהיימגעפירט מיט א קאסטן, ס'איז דא איינער וואס נעבעך האט זיך דערטראנקען אין לעיק און מ'האט אים אהיימגעפירט, האט ער דאך מורא מורא געהאט צו נעמען א טשענס גייט ער נישט נעמען, סאו ס'איז דאך גוט אזוי. למעשה האב איך יעצט באקומען א טעלעפאן קאל אז ער דרייט זיך אין בודאפעסט, דאס איז די בעסטע פלאץ פאר אים, ס'קומען נעבעך בעלי תשובות, ליובאוויטש האט דארטן פאר דוברי עברית און פאר אזאלעכע, און פאר דוברי אונגאריש. זיי לייגן אריין כוחות אז מ'זאל די חברה צוריקברענגען צו אידישקייט, און אז ער וועט גיין טשעפען אזא בעל תשובה וועט ער זאגן אה, דאס איז אידישקייט? ווער ברויך האבן אזא אידישקייט? און ער וועט זיך אויפהייבן און ער וועט צוריק ווערן א גוי, ס'וועט זיין א חילול השם איום ונורא. סאו איך בעט ענק אלע, זייטס נישט קיין נאראנים, און לאזטס ענק נישט, און מ'דארף מאכן אז דער מאשקאוויטש זאל זיך נישט געפינען אין ערגעץ אויפן כדור העולם ביי אידן. ער זאל גיין צו איטאליענער צו אין שווארצע געגנטן און ער זאל כאפן א איטאליענישע שיקסע אדער א שווארצע אדער א גוי פון זיי און ער זאל מיט עם מאכן כל דבר אסור און נאכדעם וועט דער טאטע זאגן וואס? דו האסט געטאטשט מיינס א קינד? העהע קאלט נישט טשארלס היינס ער פארגעסט טשארלס היינס איז שוין מער נישט אינעם אפיס העהע ער איז א עביד איניש דזבין דינא לנפשיה ער מאכט אליינס א דין, איך וויל נישט זאגן וואס ער וועט טוען, ער וועט אבער אריינשטעכן א מעסער אין הארץ אריין, נישט אז איך זאג מען זאל עס חלילה טוען, דאונט מיסאנדערסטענד, איך זאג נאר וויאזוי די מציאות וועט זיין, ווילאנג מען האט געטשעפעט מיט די אומשולדיגע אידישע קינדערלעך האט זיך קיינער נישט וויסנד געמאכט, ס'איז געווען א דזשאוק ביי יעדן, מען וועט אנהייבן אריין צו פארשטייסט מיך צו ווייזן אז דאס קאסט א פרייז, דאס קאסט לייף, נו אויף דעם איז מען שוין נישט אינטערעסירט. עניוועי, ס'איז אנפארטשענעט אז אזוי זעען מיר אויס. סא דעיס איז געווען א צוגעלייגטער אימערדזשענסי, יעצט נאך אן אימערדזשענסי און נאכדעם קומט א געהעריגע שיעור, האטס אלע א גוטן טאג, א גוט יאר, היינט איז ערב שבת קודש פרשת יתרו, איך האב שוין געמאכט מיין שיעור די וואך, נאר איך לייג צו נאך אביסל וויכטיגע זאכן וואס איז געקומען צו, קודם ווער ס'האט געהערט אויף קעסטל נאמבער הונדערט האב איך געזאגט אז דער לעמען דזשוס, איז חף מפשע, ס'איז געווען דא איינער דער ר' משה וואלף קליין דער האליקאסט דרייווער און שלעגער, ער איז געווען דער וואס ער האט געמאכט א טוויטער אקאונט וואס דאס הייסט לעמען דזשוס און מיט דעם האט ער גערודפ'ט דעם לעמען דזשוס און ס'איז געווען שקר ס'איז גארנישט געהאט צו טון מיט לעמען דזשוס יעצט איז מען געוואויר געווארן יא ס'איז א מורא'דיגע מעשה אז טשארלס היינס האט דעיס שוין געוויסט איבער א יאר, הייסט וועבערמאן זיצט דאך שוין איבער א יאר, און ס'איז געווען די יארצייט, די ערשטע יארצייט וואס ער זיצט, האט מען דאך גערעדט דערוועגן, סאו וועבערמאן זיצט שוין איבער א יאר, טשארלס היינס האט געוויסט די גאנצע צייט אז מ'רודפ'ט א מענטש אומזינסט, מ'מאכט אים משוגע, ס'קאסט אים לויער געלט, ס'קאסט אים אלעס, און דאס איז געווען די דזשאסטיס סיסטעם אמאל, מ'האט געוויסט אלעס פונקטליך וואס דא גייט פאר, און פון דעסטוועגן דאך האט ער גערודפ'ט דעם לעמען דזשוס בעיסיקלי. זעהט אויס אז טשארלס היינס ערגעץ ביסודו במקורו קומט ער אויכעט פונעם אלטן אזיאטישן מארמאראשן חדר. אזאלעכע זאכן צו טוהן דאס פאסט פונקטליך פאר משה טעראריסט, משה שייגעץ, משה משוגענער פרידמאן. ממש אויפן זעלבן וועג איז ער געגאנגען. יעצט. גייט מען טרייען דאס צו לינקען אז ער האט עס געוויסט, נישט נאר זיין אפיס, און מען גייט אים איינזעצן דא. איך וויל אייך זאגן, עטס גייטס אלע באצאלן. עטס געדענקטס ווען נחמיה וועבערמאן האט געהאלטן אז יעדע בית רחל מיידל איז זיין ווייב מיט חופה קידושין, ער קען מיט זיי טון וואס ער וויל? איר געדענקט דאס? הע הע הע, יעדער האט געלאכט, נחום ראזענבערג האט געזאגט, איך ברענג אונטער נחמיה. האט יעדער געלאכט, נחום ראזענבערג? ווער איז נחום ראזענבערג? ער האט אפילו נישט קיין שול ווי אריינצוגיין. איך האב טאקע נישט. איי יו וואנא נאו סאמטינג? ס'הארט מיך גארנישט. אבי די קינדער זענען סעיף? זיי האבן א שול ווי אריינצוגיין? זיי מיך שוין אינזין האבן ביים דאווענען? אפילו זיי האבן מיך נישט אינזין. דער אייבערשטער ווייסט פארוואס זיי זענען סעיף. ווייל איך זיץ און איך שמאכט אינדערהיים אן א מנין. עניוועי. סאו. זיי האבן געמיינט אז מען קען טון וואס מען וויל, די זעלבע מיט טשארלס היינס, משה משוגענער רוצח פרידמאן גייט אויכעט מערטשעם שטיין אויפן סטענד, ער איז געקומען זאגן עדות, מען נעמט ארויס יעצט איבעראל ווי ער האט געזאגט עדות מיט זיינע לגיונות, און טשארלס היינס האט געוויסט ס'איז לגיונות ענד הי קאדענט קעיר. סא עניוועי, מיין הארץ גייט מיר ארויס נעבעך פאר דעם לעמען דזשוס, ער דארף דורכגיין אזויפיל צרות מיט. פראבלעמען, מען רוידעפט אים, כ'מיין די גאווערמענט, ער מוז זיך שטעלן, איז אינדרויסן אויף בעיל, און עס דארף קאסטן לויער געלט. נאך א עקסטערע מזל אז ס'איז דא פון וואו צו באצאלן, ווען נישט וואלט געווען אן אומגליק, און לויט ווי איך הער, איך נעם נישט קיין רעספאנסעביליטי, איז דער זיין לויער, דאס איז ר' ליפא פרידמאן'ס אן אייניקל, ער טוט עס פשוט פאר פרא באנא, ווייל ס'טוט אים וויי אז א חבר זיינער גייט דורך אזאלכע צרות פאר גארנישט. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס מען האט דא געטון מיט א קאמיוניטי. איטס געטינג ווארס ביי די דעי, טראסט מי. יעצט זאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, ר' מאטעלע האט זיך לעצטענס צופייערט דעם שבת, און ער האט געזאגט אז דער סטרא אחרא לויפט אונז נאך, און יעדער אינגערמאן זאל זיצן אכצן מינוט און לערנען פאר ער גייט צו די ארבעט, און ער האט גערעדט און גערעדט אזוי ווי א באבע פלאושער. ס'איז גוט צו זאגן אויף דער עלטער, ער האט זיך אנגעזאמלט די געלטער מיליאנען, די גרעסטע טעקס פעיער אין ראקלענד קאונטי, פון די גרעסטע, אויפגעשטעלט א דור חזירים, בחורים, מיט אינגעלייט און אין גיבערס גייט פאר די זעלבע, מיר קהלן בחורים היינט, זיי האבן נישט קיין מורא שוין, טוט זיך דארטן ממש כל דבר אסור, נו אוודאי אז דער קעכער האט יעדן אויסגעלערנט, ס'איז געווען דער קעכער וואס האט ארויסגענומען א בחור און האט פון מאנרא און האט אים געפירט ערגעץ, אה, שטעל דיר פאר וואס דא איז פארגעגאנגען, און דעם קעכערס ברודער האט א ישיבה פאר צוריק געבליבענע קינדער און האט זיי אלע געפאטשקעט און מען האט אים געמאכט אויס ראש ישיבה, האט אריינגענומען זיין איידעם, אזוי אה, ער זאל קענען טוהן ווייטער וואס ער וויל. און מען קאלט מיך אפ פון גיבערס די בחורים איצט פארשטיי מיר וואס דו רעדסט, און ס'איז אן אומגליק וואס ס'גייט פאר אין גיבערס. נאר וואס, סרול האגער זאגט היינט גארנישט ווייל ער שלאגט זיך ארום מיטן ברודער. ער האט א גרויסן פראבלעם אז זיין ברודער איז דארט אין גיבערס דער מענדל און ער איז זייער אנגענומען ביין עולם. ער איז זייער עקסעפטעט. ער איז אביסל משוגע אבער דאס מיינט גארנישט, ער איז א פרומער ער איז אן ערליכער. אז ממילא קען סרול האגער צופיל נישט טוהן, ווייל די מינוט ער נעמט זיך צופיל טוהן, פארשטייסט, העט מען אים ארויסקאפען, זאגט ער פאר די קינדערלעך ליסען, ווילסט קומען מיין וועג, יא, ביי מיר העסטו קענען מאכען זנות וויפיל דו ווילסט, ס'העט זיין מותר לכתחילה, העסט ווערן א היראו, סאו. גיבערס גייט אונטער. האלט איך אין איין זאגן, כ'האב פאריגע וואך געזאגט, כ'האב פאר פיר וואכן צוריק געזאגט, פארוואס זאלן נישט זיך אויפשטעלן אפאר ערנסטע וויזשניצער אידן און אריינגיין צו דעם וויזשניצער רעבן און אים זאגן רעבע אונז האמער א פראבלעם רעבע דאס און דאס איז דער פראבלעם דער רעבע וויל אז דאס ווייבל וואס סרול האגער האט איר געטאטשט ועוד יאפ יא זאל קומען זי העט גערן קומען זי איז אזוי צושאסן אז דער רבי וויל פרואוון אז ס'איז נישט קיין ליגנט וואס מען האט געזאגט, אונז העמיר עס גערן ערלעדיגן, אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם. ווי זענט עטס וויזשניצער חסידים? גייטס אריין וויזשניץ, ווען איך האב געלערנט דארטן האב איך אמאל געהערט פונעם אמרי חיים אז וויזשניץ איז געשטעלט אויף דריי זאכן, אויף ישע, ישע ופדיום, ישע דאס איז יסוד, שבת און ענווה, אויף דעם איז עס געשטעלט, קוקטס נאך אין צמח, קוקטס נאך אין אהבת שלום, דאס איז וואס וויזשניץ איז געשטעלט אויף, דאס ערשטע פון די דריי איז יסוד, אז עס איז נישט דא קיין יסוד איז נישט דא גארנישט, איך הער זאגן, און איך נעם א דיסקלעימער, איך האב ענק שוין געזאגט מען דארף וואטשן קינדער און בחורים צווישן זיך, איך הער זאגן ס'איז דא סעקס גרופס, ס'איז דא וואס זיי שעמען זיך נישט צוויי דריי אינגע בחורים מאכן אינאיינעם,

ס'איז געפערליכע דינים דא אויף כלל ישראל, אוודאי אז דו לאזט איבער אזא חזיר זאל פירן, איז כלל ישראל פינישט, אבער ס'איז נישט געפערליך, ווייל דו ביסט נישט דער איינציגער וואס דו לאזט איבער, מענדעל העט אויך זיין די זעלבע, אהרן לאזט אויך איבער די זעלבע, און זאליקא לאזט אויך איבער אזא יעקב חיים צו וויאזוי ער הייסט, ס'איז אלל די סעים, אוודאי איז דא דינים אויף כלל ישראל ווילאנג גייט עס דער אייבערשטער טאלערירן, ער שרייט דאך איין זאך. אלקיהם של אלו שונא זימה! וואס האסט געמיינט דער אייבישטער העט עס לאנג טאלערירן? שא! עניוועי, יעצט איך וויל רעדן וועגן נעמען קער פון יונגעלייט, א רעבע האט חסידים, דאס איז א גרויסע ריספאנסיביליטי, מען דארף נעמען קער פון יונגעלייט, פאריגע וואך מוצאי שבת גייט א יונגערמאן אין א פיצא סטאר און ער קויפט א פיצא פאר זיך, פאר זיין ווייב, ער מעג? פארוואס נישט? אבי ס'איז זיין ווייב, אבי ס'איז נישט קיין צווייטן. זייער גוט, ער גייט אמאל אויס מיט זיין ווייב. יעצט עונה, זאגט דער רמב"ן, איז א מיטה נאה און א כסות נאה אביסל אויסצוגיין מיטן ווייב, דאס איז א מורא'דיגע זאך, ס'איז א חלק פון שלום בית. איז ער געגאנגען, האט ער געטראפן דארטן א אינגערמאן, ציילט אים דער אינגערמאן אזוי, דער וואס איז אויסגעגאנגען, איז א עלטערער שוין, ער איז מסתם שוין פינף און פופציג זעכציג, ער האט שוין מיטגעמאכט צער גידול בנים, בקיצור פארציילט אים יענער אז ער איז זייער מיד, ער איז א, האט אים געזאגט וואס ער טוט פאר פרנסה ס'איז נישט וויכטיג, און למעשה זאגט ער ער האט זיך אריינגעלייגט אין בעט פרייטאג צונאכטס זיבן אזייגער און ער איז אויפגעשטאנען צוויי נאכמיטאג, פרעגט מען איהם ווי האסטו געדאווענט? זאגט ער איך האב נישט געדאווענט, ווער זאגט איך האב געדאווענט? איך בין מיד, איך בין געהארגעט מיד, איך האב גארנישט געטוהן, סגייט דורך נאך אפאר מינוט קומט נאך א אינגערמאן מיט זיין ווייב מיט די קינדער פרעגט ער אים, אה וואס מאכסטו? זאגט ער אים ער האט זיך אויך אריינגעלייגט, אכטע ביינאכט און ער איז געהארגעט מיד און ער איז אויפגעשטאנען האלב עלף, פרעגט אים ווי ביסטו געגאנגען דאווענען, זאגט ער דאווענען האב איך געדאווענט אינדערהיים, און אזוי האט ער געטראפן א דריטן יונגערמאן אויך. וואס איך וויל זאגן, איך האב שוין געזאגט יארן צוריק אז מען דארף מאכן א קאנטראל אויף די אינגעלייט צו זיי קומען דאווענען צו נישט, זעסט למשל איך, פארוואס בין איך געבליבן אן ערליכער מענטש, ווייל יצחק שטערן האט געהאט א קאנטראל אויף מיר, ער האט געשריגן אז א האלב יאר קום איך נישט אויפפיקן מיין טלית און תפילין און ער זעט עס אין בית מדרש. מ'האט מיך נאכגעקוקט האב איך דאך מיך געמוזט וואטשן. די זעלבע דא אויכעט. מען דארף האבן א קאנטראל אויף אינגע לייט. כ'האב געזאגט, כ'האב געמאכט א מקווה דא אין פלעטבוש ערגעץ. כדי מען זאל קענען אריינגיין צו א כלים מקווה ס'זאל נישט זיין אפן כסדר סתם אזוי. איז ווער ס'באצאלט דארטן כ'ווייס וויפיל זיי נעמען מינימום פאר די מקווה מקווה געלט.

יע, יעדער מענטש וואס ער גייט דאווענען זאל צולייגן זיין פינגער דארטן מ'עט זעהן ווען ער גייט, ווען ער קומט אריין און ווען ער גייט ארויס, ווייל אמאל דויערט דאס דאווענען אביסל צו שנעל אויך. ס'דא אינגעלייט וואס האבן קפיצת הדרך ביים דאווענען, אונז זעמער אזא גרויסע קאמיוניטי און עווריטינג סליפס ביטווין די קרעקס, איטס אנבעליוועבל, און דעי רבנים דארפן שטעלן שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. ער זאל האבן א קאנטראל פון יעדן אינגערמאן, און אז דער אינגערמאן גליסט זיך אים צו גיין אויף שלעכטע וועגן זאל ער האבן צו וועם צו רעדן, יו קען טאלק יו אוט אוו איט. און דאס איז אונזער נארישקייט וואס אונז האמיר געטון, האמיר זיך איינגערעדט אז חסידות איז די פשט, וויפיל מער פארענטשעס זענען פיל, און אין דעם ווענדט זיך אלעס. ס'איז דא אמאל צען יונגעלייט זענען חשוב'ער ווי א גאנצע קבוצה פון טויזענטער אידן.

ווייל ווען מען קומט אין די ישיבה און אין תלמוד תורה לערנט מען זיי אויס רציחה, זנות, מיט אלעם וואס דו ווילסט, סאו ליטעל דו יו העוו וואס דו רעדסט און דו טוסט און דו מאכסט, יו נאט געטינג עני פלעיס. סאו הרב אלטערל האט א פראבלעם אז ער זעהט אז ער זעהט דינים אויף כלל ישראל, וואסערא קהילה דו האסט צוגעשטעלט, איז א וואונדער אז דער אייבערשטער האט אונז נאך נישט איבערגעדרייט אזוי ווי סדום מיט עמורה, דו האסט דיר געפאקט דיין טאש מיט געלט, ביסט געווען א סוקסעספול מענטש, א ווארט איז געווען א ווארט, מען האט זיך געשלאגן פאר דיר. מען האט געוואלט אז דו זאלסט מצליח זיין, אלעס האסטו געזאגט פאר יעדן, אה, פלייש, אה, פרעס טרייפות, די עיקר איז איך מאך פרנסה, איך וויל אויסרופן מען זאל עסן ווירשטלעך, מען זאל נישט עסן ווירשטלעך, אה, מיט דעם שטייט מיין גאנצן מהלך. סקווער האט געהאט א שיינעם שבת, ער האט עפעס דאס, אה, געבן פיקטשערס, פיקטשערס, א איד זאגט מיך איך האב חתונה געמאכט מיין זון מיט ס'גאוס בעק פארטי יערס עגאו, כ'האב מיר אויסגענומען איין. תנאי, ס'זאל נישט זיין קיין פיקטשערס. פרעגט דער איד, ר' מאטעלע, זאג מיר, דו זאגסט אז מיין זון האט געהאט חתן לעסענס, האסטו געזאגט אז די כלה האט געהאט כלה לעסענס, גייסט מסדר קידושין זיין? אפשר ווייסן זיי נישט וואס צו טון? אפשר ווייסן זיי נישט אז ס'איז דא אזא איסור נידות? אזא אומגעגליקטער מענטש געווען אז דאס איז נישט קיין השגה, נאר אריינזאגן מענטשן, באליידיגן, דאס איז געווען זיין סיסטעם. זעט ער יעצט דינים, אז ער לאזט איבער אזא שרוליגער המצרי אויף זיין פלאץ? איז עס אן אומגליק און איך האלט איינער פון וויזשניץ פאר ערנסטע מענטשן זאלן אריינגיין זאגן רבי דו האסט געלעבט אין א טעות א גאנץ לעבן עס איז נישט קיין עוולה ליסן מ'האט געהאט א איד וואס ער געווען אסאך גרעסער פון דיר געהייסן יצחק אבינו און עשיו האט אים אויסגעפאפט ער האט געמיינט די גאנצע צייט אז עשיו איז דער צדיק ער האט אים געשיקט ער זאל אים ברענגען שני גדיי עזים אחד לפסח און אחד לחגיגה האט ער געשיקט עשיו און עשיו איז געווען רעדי אים צו ברענגען א דאגי א הונט, אזוי זאגט די פרקי דר' אליעזר, כ'זאג נישט קיין אייגענע זאכן. און ער האט געהאלטן די גאנצע צייט אז עשו איז מער פון יעקב. נאר וואס, א פרוי האט א בינה יתירה, און יצחק אבינו האט שוין נישט געזען אויך נישט, און רבקה האט יא געזען, האט זי צוגעשטעלט יעקב אז ער זאל כאפן די ברכות. שטעל דיר פאר, מיט דעם וואס ער האט געכאפט די ברכות, וויאזוי אונז זעמיר אין גלות אזויפיל יארן מיט אלעם, שטעל דיר פאר ווען מען כאפט נאכנישט די ברכות אויך נישט, ווען אלעס באקומט ווען עשו. וואלט מען ערשט געזעסן איינגעלייגט, אוי וויי! און מאטעל האט א פראבלעם, ער זעהט דינים, שוין זעהט ער דינים, לאז איבער שרוליגער עסטו שוין זעהן אסאך דינים. עניוועי מען דארף נעמען קער פון די אינגעלייט, סאטמאר האט אויך טויזענטער אינגעלייט קיין עין הרע, און קיינער נעמט נישט קער פון זיי, אסאך מאל סקומט זמני תשובה קומען צו מיר צו אינגעלייט זיי זאגן, כ'האב א גאנץ יאר נישט געלייגט תפילין, כ'האב א גאנץ יאר נישט דאס געטון, כ'האב א גאנץ יאר נישט. ס'דא אינגעלייט זאגן מיר אפן זענען מחלל שבת, אינדערהיים רעדט מען נישט אז זיי זענען מחלל שבת, נאר אפילו ווען זיי פארן אוועק אויף א שבת ערגעץ א וויקענד, זיי גייען נישט זיצן א גאנצן טאג אין האטעל און קוקן אויף די שטערנס, זיי זענען געהעריג מחלל דעם הייליגן שבת, ווער קוקט זיך אויף זיי אום? ווער לערנט מיט א אינגערמאן בכלל אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט שבת? ער ווייסט שבת קומט און קומט מען זיך צוזאם, ס'איז סאושעל רילעישאנס. ס'איז דא ערגעץ שיעורים קיצור הלכות שבת מיט הלכות וואס מען טאר נישט טוהן? ס'איז דא למדנישע שיעורים אבער נישט דאס מיינט דער פסוק, נעם א קיצור שלחן ערוך און רעד דורך אלעס וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. שוין, דאס איז ר' מאטעלע זעהט דינים. יעצט וויל איך דיר פרעגן נאך א זאך, ר' מאטעלע איך וויל פארשטיין איין זאך וואס איך האב נישט קלאר ארויס, דיין זוהן דער גרעסטער נואף פון שטאט, א חזיר, א רעביש אייניקעל, דיין זוהן האט צוזאמגעשטעלט די אסיפה ווייל ער האט געוואלט, דיין נאמען, וואס דו האסט געהאט א פסול'ע מקווה צוויי און דרייסיג יאר דעמאלטס, האט ער געוואלט דיין נאמען אפוואשן פונעם טינופת, האט ער צוזאמגעשטעלט אויף מיר א גאנצע זאך, קודם מיינע מקווה'ס זענען פסול, און נאכדעם זאל מען נישט שטיין אין מיינע ד' אמות, און נאכדעם זאל מען מיך נישט אריינלאזן אין קיין שום שול. און דער האטליין איז א מנוול'ישע האטליין. יעצט ס'איז דורך פינף זעקס יאר האמיר זיך גוט געקריגט, כ'בין נישט געבליבן שטיל מיטן האטליין, און די גאנצע גאס זעהט וואס דא איז געשעהן. האו באט אז דיין זוהן דער שייגעץ זאל קומען און זאגן העי וועיט א מינוט איי דיד מעיק א מיסטעיק און איטס א לייף טיים מיסטעיק, און פארוואס דעמאלטס ווען דיין זוהן האט צוזאמגערופן די אסיפה האסטו נישט געזעהן קיין דינים, דאס איז נישט געווען קיין דינים, מ'דערציילט א מעשה פון בעל שם הקדוש, כ'האב עס געזעהן געדרוקט אין חבד אין די ליובאוויטשער ספרים שטייט אז ווען מ'האט. גענומען, מען האט ארויסגעווארפן ש"ץ ימח שמו, דעם כלב האט מען ארויסגעווארפן פון כלל ישראל, האט דער בעל שם הקדוש געוויינט, מען האט געפרעגט פארוואס וויינסטו? זאגט ער, ווי לאנג ער האט נאך געהאט א אחיזה צו אידישקייט, ווי לאנג ער איז נאך געווען אנגעבינדן צו עפעס, האט מען אים נאך געקענט ארויסנעמען פון די קליפות, אז מען האט אים אפגעשניטן, ער וועט שוין קיינמאל נישט צוריקקומען, און ער איז געווען א געלונגענער מענטש, אויסער דעם וואס ער איז געווען נעבעך, האט זיך איינגערעדט ער איז משיח מיט אנדערע משוגענע זאכן. געווען א מורא'דיגער געלונגענער מענטש, כלל ישראל זאל אזאנס פארלירן איז געווען ממש א שאד, דער בעל שם הקדוש האט געוויינט. יעצט די פריערדיגע ליובאוויטשער רבי'ס שרייבן אט די סברה אז אזוי וואלט מען נאך געקענט עפעס טון מיט, קומט אן א סרול הגר המצרי א נואף פון די ערשטע קלאס און ער איז דער וואס ער ווארפט ארויס א איד פון כלל ישראל און ער קומט נאך פארקויפן א ליגנט, ווייסט קען זיין ס'איז יא אמת, און פון מאטלען שטייט אלעס אויס און ער זאגט. אז דער טאטע האט געהייסן מען זאל אונטערשרייבן, און ער האט געהייסן פנחס שלום און ער זאל אויך אונטערשרייבן. איינער האט יעצט נישט לאנג צוריק געפרעגט נאכאמאל פנחס שלום וואס האסטו אונטערגעשריבן קעגן נחום זאגט איך וועל דיר זאגן די אמת איך ווייס אפילו נישט. דאך אזא בהמה האט פארגעסן צו שרייבן פנחס שלום האגער וועט דאס אויך פארגעסן צו שרייבן. איז דאך א אפגעריסענע בהמה. נאר וואס ווען דער מאטעלע לאט אים איבער רבי האט ער כאטש איבערגעלאזט א בהמה אן ערליכן.
נישט קיין שלעכטער. אונז האמיר נישט קיין היסטערי אז ער האט געפאטשקעט. קיין חזר איז ער נישט. ווי אזוי אונז ווייסן מיר. דא לאט ער איבער סרולן וואס ער הייסט א קלוגער, אבער ער איז א חזר פון די ערשטע קלאס. סא זעהסטו יעצט דינים? העי, וואס האט דיין זון געטון? וואס האט ער גענומען א מענטש און אים ארויסגעווארפן פון כלל ישראל? און נאכדעם לאמיך פרעגן נאך א זאך. איך האב געמאכט דריי מקווה'ס. זענען פרויען מקווה'ס. איינס האט געדארפט זיין א פרייטאג צונאכטס, איינס איז אין גיבערס, יארן האט עס געדינט פארן עולם, ביז מענדל, זיין זון, האט זיך אריינגעלייגט די מקווה ביי זיך אינדערהיים. זעט אויס ער האט די זעלבע קראנקייט ווי דער פליישמאן דער מקווה איד פון בארא פארק, ער האט א לאך, ער קוקט אריין יעדע פרוי ווי זי טובל'ט זיך. נו וואס א רעכט האט ער צו האבן א מקווה אינדערהיים? וואס א רעכט האבן פרויען צו קומען צו אים אינדערהיים? אפשר האט ער אויכעט די האגער קראנקייט, אפשר טאטשט ער אויך פרויען, היינט איז מען יעדן חושד, אפילו ר' מאטעלע איז מען חושד, ווען ר' מאטעלע זאל האבן א מקווה אינדערהיים, ער האט, אבער ער האט עס פאר זיך, און פרויען זאלן זיך קומען דארט טובל'ן, וואלט איך געזאגט ער האט א לאך אין די וואנט, ער קוקט ווי די פרויען גייען זיך טובל'ן, אדער ער טאטשט, היינט זעהן מיר יעדער ווער ס'האט אין זיך בלוט, און ער לעבט, עוד בו נשמתו, איז ער א פאטענטשעל חזיר, טאמער איז ער א רב א רבי, איז נאך מער די שאלה צו ער איז נישט קיין חזיר. ווערט מער נתעורר א שאלה. עניוועי, נישט וויכטיג יעצט. סאו איך האב אים געמאכט די אלע פרויען מקווה'ס, און ער געט ארויס א בריוו אז די אלע מיינע מקווה'ס זענען פסול, סאו בעסיקלי האסטו יעצט גע'פסל'ט יעדע אידישע טאכטער וואס האט גענוצט די מקווה, און אזוי ווי ס'איז געווען דיין מקווה און רוב פרויען פון וויזשניץ האבן עס גענוצט, האסטו אנגעמאכט א דור פון בני הנידה. קען זיין וועגן דעם איז אין גיבערס פאטשקעט איינער מיטן צווייטן. קען זיין זיי זענען נישט אפגעהיטענע קינדער. ס'איז נישט יצירתן ולידתן בקדושה. און דאס איז וואס דא גייט פאר. דאס אז די מקווה פון בית ישראל איז געווען א חשש פון פסול דאורייתא'ס, דאס איז קלאר. אבער דא רעדט זיך די מקווה וואס איך האב נאכדעם געבויעט. נאר וואס, איך האב ענק שוין געזאגט, ווען ר' מאטעלע האט נישט דעם פרוש רשע, ער הייסט ניימאן, ווען ער האט נישט דעם עלי' ניימאן, וואלט ער אראפגעגאנגען אלס א געזאמטער משוגענער אין די שטאט. און דא אן עלי' ניימאן פארענטפערט יעדע זאך. דא טאר מען נישט עסן די ווירשטלעך, ער איז קיינמאל נישט געווען, ער קען נישט די השגחה, יעצט מעג מען שוין יא עסן. וואס איז? ווייל ר' משה האט אים געזאגט, ר' משה ניישלאס, פאר דיינע קינדער בין איך געווען כשר, וואס איז כריתות דיר צו פסק'נען, בין איך גוט פאר די ווירשטלעך אויך, ער כאפט נישט אז ר' משה'ן האט מען גענומען צום בית השחיטה. דעמאלטס טאג האט מען אבאכט געגעבן אויף אלע הלכות, און ממילא האט מען דעם אלטן איד אריינגעפירט. ר' משה'ן האט מען אויך ביטער אריינגעפירט, און די תוצאות איז, אז ווען דער בושטינער האט אונז געגעבן נבילות וטריפות, און ער האט שוין געזעהן ס'איז נבילות וטריפות, איך האב געווארנט א יאר פריער, ער האט שוין געזעהן, האט ער אראפגענומען דעם הכשר, איז אריינגעקומען סקווער און געגעבן א הכשר, סאו וויפיל איז שוין ר' משה'ס ניישלאס הכשר געווען? גוט. ער האט דאך מורא געהאט פאר יעדן, ער האט אליין אונטערגעשריבן, האט מען געוויזן, ער האט אונטערגעשריבן אז ער איז זיך מבטל מחשבה דיבור מעשה צום הייליגן סקווערער רבי'ן, נישט צום אלטן, ניין, דאס האט מען געמאכט נאכדעם ווען דער אלטער איז אוועק, האט מען מורא געהאט אז די אלטע נישט דרך ארץ האבן פאר דוד'ל שייגעץ, ער זאל זיך מבטל געווען, סא לאמיך פרעגן א שאלה, ווען דוד'ל טווערסקי וויל מאכן משכב זכר מיט ר' משה ניישלאס, וואלט ער עס געלאזט, ער האט זיך דאך מבטל געווען מחשבה דיבור מעשה, קעגן די תורה. און די זעלבע מיטן עירוב, ר' מאטעלע מען טאר נישט מען טאר נישט, פרעגט מען אים רבי דו ווייסט אז דו האסט אין מאנסי אן עירוב, יא, ס'איז דא א טעם הקמץ, און וואס איז מיט די טעם הפתח, ס'איז געווען אזוי ס'איז געווען על פתח איז געווען די וואס האבן אונטערגעלייגט באמבעס אין ארץ ישראל, האט מען געזאגט אין כנסת מען דארף מאכן אן על סגול אז מ'זאל צוריק לייגן די באמבעס, האט זיך אנגערופן ראש ממשלה דאס קען מען נישט טון אונז זעמער א מדינת חוק מ'וועט אונז נישט טראסטן מער, סאו וואס איז מיט די פתח? מען פרעגט ר' מאטעלע פארוואס מעגסטו יא האבן אן עירוב אין מאנסי? זאגט ער איך האב א קמץ, און וואס איז מיט טעם הקמץ, און וואס איז מיטן טעם הפתח, ס'איז שטותים מיט הבלים די גאנצע רעבעריי, און יעצט האט ער א פראבלעם אז ער זעהט דינים, נו איך וואלט אויך געזעהן דינים ווען ווען דו לאזט איבער אזא אימפעריע אזויפיל ערליכע אינגעלייט זאלן זיין אונטער דיין זון דעם חזיר, אונטער סרול האגער המצרי, ס'איז א שאנדע אזאנס איבערצולאזן, און אז ווען מען האט יענעם ארויסגעווארפן האט דיך גארנישט געבאדערט, דעמאלטס האסטו נישט געזעהן קיין דינים, וואס? און יעצט האט ער געזעהן דינים, ווייל יעצט איז דא א. א טעם א קמץ פארוואס ער זעהט דינה. הער אויף מיט די בלאף ר' מאטעלע ליסטן יעדער איד זאל אריין קען צווישן דער הייליגער רבי דער רבי האט דיך געקישט די הענט מ'האט געזאגט די ביסט גאט ביסט העכער פון גאט חלילה ביסטו געווארן א גאנצער צעלייגער ליסטן די גאס לאכט פון דיר די יוגנט אין מאנסי לאכט פון דיר אלע וויזשניצע אינגעלייט מיט בחורים לאכן מיר האט געזאגט איינער אפאר חדשים צוריק כ'האב אים געטראפן זאגט ער ליסטן די באק סטאפס היער ס'הייבט זיך אן ביי מאטעלע און ס'לאזט זיך אויס ביי מאטעלע מיט זיינע קינדער און די באק סטאפס היער אינטערעסירט גארנישט. שוין, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. כ'האב אלץ געהאט א חשד אז דער בעלזער רב הערט אויס מיין האטליין. כ'האב אזוי געהאט א חשד? כ'האב געהערט אזוי שטילערהייט אז מ'געט אים אלעס איבער. יעצט ווייס איך זיכער. ער האט צוזאמגערופן אלע פרויען פון בעלז, וואס דאס איז זייער א שיינע זאך, און ער האט געזאגט נאך מיין שפראך, מ'טאר נישט גיין מיט ביי האר און נאך אלע. צניעות'דיגע עניינים, כ'פרוביר יעצט צו באקומען א טעיפ עס ארויפצולייגן אויף מיין האטליין, ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג. מיר האט עס געטון א גרויסע טובה, ווייל ס'איז געווען אסאך מענטשן, עטס ווייסט נישט, עטס מיינט אז מ'זאגט אפ א האטליין און מענטשן הערן עס אויס און א גוטן שבת. ס'ארבעט נישט אזוי. ס'ארבעט אז ס'איז דא חברה וואס זייערע טעכטער גייען מיט ביי האר, צו זייערע ווייבער גייען מיט ביי האר, זיי קאלן אפ און זיי שעלטן, אריין, זיי סטראשען. זיי זענען מסביר אז דאס וואס דער דברי יואל איז געווען ביזי מיט ביי האר דאס איז געווען ווייל ער איז געקומען פון די היים און אמעריקע איז אנדערש אין אמעריקע זעט אויס איז נישט דא קיין גאט חלילה ביי די חברה און זיי פראבירן צו פארענטפערן זאג איך פאר די חברה ליסטען די האסט א פראבלעם מיט וואס דיינע טעכטער גייען אזוי זאגט ער ניין מיין ווייב גייט אזוי זאג איך וואס א חילוק איינער זאגט מיין שניר גייט אזוי סא וועגן דעם דארפסטו זיך פארענטפערן זאג דיין שניר און שניר אז זי טוט א עוולה. כ'האב אזאלעכע צרות געליטן, מ'האט געקאלט און מ'האט געסטראשעט און מ'האט און מ'האט, איך ווייס נישט וואס דא האט זיך אפגעטון, עניוועי וואס האט דער אייבערשטער געהאלפן אז דער בעלזער רב האט דרײַ וואכן שפעטער נאכגעזאגט וואס איך האב געזאגט פונקטליך אויף די האר, מיטן זעלבן ניגון, מיטן זעלבן סיקווענס, אלעס וואס איך האב געזאגט ערשט האט ער געזאגט ערשט און איך האב געזאגט צווייט האט ער געזאגט צווייט, סא קודם כל וויל איך זאגן יע. יעקב אשר פּדה את אברהם, ס'מיינט אַזוי, אַז יעקב האָט אויסגעלייזט אברהמען. איי, אברהם האָט געווען אַן אַלטער איד, יעקב געווען אַ יונגער מענטש פון פופצן יאָר ווען אברהם איז אַוועק, ווי אַזוי האָט ער אויסגעלייזט דעם אַלטן זיידן, וואָס ער איז געווען אַ סך עלטער פון אים. נאָר אַז יעקב האָט זיך געפירט ווי עס דאַרף צו זיין, איז אַ סימן, אַז אברהם האָט גוט מחנך געווען. אַז איך האָב אָפּגעזאָגט מיין דרש און דריי וואָכן שפּעטער האָט דער בעלזער נאָכגעזאָגט אַלעס אויפן זעלבן סיקווענס, איז דאָס אַ סימן, אַז כ'האָב גוט געזאָגט. סאָ קודם וויל איך דאַנקען דעם בעלזער רב. זייער אַ גוטע אַרבעט געמאַכט. מוראדיק! און נאכדעם וויל איך זאגן מען דארף כסדר רעדן פון דעם, נישט נאר איינמאל, מען דארף האבן לאקעל פרויען וואס זיי זאלן האלטן אין איין איבערגעבן פאר די פרויען, מען דארף מאכן פרויען מחנכת'ס, נישט נאר פאר מיידלעך, פאר ווייבלעך, פאר מידל עידזש, און אזוי ווייטער. יעצט באמת איך טריי צו באקומען דעם גאנצן טרענסקריפט פון בעלזער רב'ס דרשה ווייל איך וויל עס ארויפלייגן, ער האט גערעדט פון די אלע זאכן. אז מען דארף גיין צניעות'דיג, די פרויען זאלן גיין אנגעטון צניעות'דיג, נישט קיין מעיקאפ, נישט קיין שמירעכץ, אזוי ווי איך האב עס געזאגט, ממש ווי ער וואלט ווען אויסגעהערט מיין האטליין, און איך געב אים מורא'דיג קרעדיט, ווייל וועלכע רב טרויט זיך איין דאס צו רעדן? ווען דער סיגעטער וואלט גערעדט פון בייהאר וואלט מען אים געזאגט וואס טוט זיך מיט חייקי? ווען די אלע פרומע ווייבלעך אין סאטמאר גייען מיט די קופקעס מיט אלעם זענען אויסגעשמארגעט פון קאפ ביז פיס. סאו בעיסיקלי. קען קיינער נישט רעדן, איז געבליבן דער בעלזער רב, ער קען יא רעדן, ברוך השם אבי ער האט גערעדט, איך האב א גרויסע הנאה, עס האט מיר געגעבן מורא'דיג חיזוק, און מענטשן קאלן מיך היינט, ביסט נישט קיין יחיד הדור, בעלזער רב האלט אויך אזוי אז מען טאר נישט, און דעם צוויי מאל מענטשן צו הערן, רבי האט אמאל געזאגט די דברי יואל, איך בין ממשיך בעלז, דאס קנאות פון בעלז בין איך ממשיך, אזוי האט דער רבי געזאגט, נאכדעם ווען עס האט זיך געמאכט די מחלוקת צווישן רבי אהר'לע און צווישן דעם דברי יואל, דער רבי האט געזאגט איך בין בעלז. אז במילא איז אבי דער בעלזער רב רעדט שוין, כ'האב א גרויסע הנאה געהאט אז ער רעדט, און מען דארף אנהייבן אויסצוהערן. יעצט איינע פון די זאכן וואס בעלזער רב האט נישט גערעדט וואס איך רעד אויכעט איז וועגן די אלע פרויען וואס זענען זיך מונע זאלן נישט האבן מער ווי איינס צוויי דריי און פיר קינדער אין אלע גאסן, אינגעלייט זיי רעדן אפן, אה איך האב שוין צוויי קינדער כ'קען נישט מער, מ'עט עניוועי ארויסווארפן מיינע קינדער פון תלמוד תורה אויב כ'וועל נישט האבן צו באצאלן שכר לימוד, מ'עט עניוועי אהער מ'עט עניוועי אהין. עטס כאפטס נישט אז יעדעס קינד ברענגט איר מזל און אמאל קען מען זיך פלאגן מיט איין קינד מער ווי מען פלאגט זיך מיט צען קינדער און אלעס פירט דער אייבישטער. אוודאי אז די פרוי איז קראנק אנגעצויגן אויף די נערוון מוז זי נישט האבן יעדעס יאר א קינד דאס איז זיכער אז נישט דארף זי גיין צו א ערנסטן נארמאלן מורה הוראה וואס ער זאל איר מדריך זיין וויאזוי זי דארף זיך פירן אבער סתם ווייל דו האסט מורא פאר פיינענס איך קען אסאך מענטשן וואס זענען געווען בלוטיגע ארעמעלייט א גאנץ לעבן אויף דער עלטער וואס האבן שוין נישט געהאט אפילו קינדער אין שטוב האבן זיי מצליח געווען. עס איז דא אסאך וואס זענען געווען גרויסע מיליאנערן און היינט זענען זיי מחוסר לחם, סאו וועגן דעם זאל קיינער נישט מאכן קיין קינדער ווייל אפשר וועט ער ווערן א מחוסר לחם צו ער וועט נישט טרעפן א דזשאב, צו דער עושר זאל מאכן קינדער ווייל ער האט דאך געלט און מארגן זאל ער געוואויר ווערן ער איז אין בענקראפסי? ניין ניין ניין, אונז דארף מיר זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, יעדע צייט איז אנדערש, אונז זאגן מיר דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן מן השעות הרעות. די שלעכטע צייטן וואס ס'קומען, ס'מאכט זיך אלץ שלעכטע צייטן, אבער וועגן דעם. זאל איך זיך נישט פארלאזן אויפן אייבערשטן? סאו, דאס האט דער בעלזער רב נאכנישט גערעדט, אבער איך האף מיט א נעקסטן מאל וועט ער עס רעדן, ווייל איך רעד פון דעם אויך. אינגעלייט, ראציגע אינגעלייט, דא דא אנדערע וואס זיי שטארבן אויף צו האבן א כשר קינד, נישט בונה עולם, בונה עולם קענסטו האבן וויפיל דו ווילסט. ס'האט מיר דערציילט איינער, מ'איז געקומען צו נעמען נאך געלט פאר בונה עולם, האט ער געזאגט וואס איז דער פראבלעם, פארוואס קאסט עס צוואנציג טויזנט דאלער, שיק זיי צו מיר אהיים, איך וועל דאס דיר מאכן אומזינסט. האט זיך אנגערופן דער וואס איז געגאנגען נאך געלט, געב עס נאך אפאר יאר וועט עס אויך אזוי זיין, וועט אנהייבן צו געבן צוואנציג טויזנט אז מען האלט נישט שבת, רציחה איז מותר, זנות איז מותר, משכב זכר איז מותר, האט ער א פראבלעם? דאס גייט זיין דער סוף, דאס איז אז מען גייט אויף קרומע וועגן, און דאס איז אז רבנים האבן נישט קיין שום השפעה. א רב קען היינט זאגן עפעס פאר איינער? ווי? מען לאכט פון זיי, זיי זענען א דזשאוק אוו די טאון. עניוועי, כ'וועל טרייען ערגעץ צו באקומען דעם טעקסט, די טרענסקריפט פונעם בעלזער רב, און איך וועל עס ארויפלייגן. כ'וויל מ'זאל הערן אלעס וואס ער איז מעורר פאר אידישע טעכטער. און נאכדעם וואלט איך געוואלט אז זאלי'קע מיט אהרן'ען זאל אויכעט אנהייבן נאכצוזאגן די זעלבע זאכן. אהרן האט געמאכט די ערשטע חתונה תקנות און יעדער מאכט אים נאך ווייל אבוויעסלי איז עס א גוטע זאך. דער בעלזער האט אים אויך שוין נאכגעמאכט. סא אפשר אז דער בעלזער רעדט פון צניעות און פון קדושה זאל יעדער אנהייבן נאכצורעדן נאך אים. וועל איך נישט דארפן אזויפיל רעדן. עניוועי, ס'באדערט מיך נישט דאס רעדן, נאר די גמרא זאגט הרוצה ליחנק, ווען איינער וויל זיך הענגען, יתלה באילן גדול, זאל זיך ארויף לייגן אויף א הויעכן בוים, ער זאל מאכן זיכער אז ער שטארבט. איז רש"י מסביר דארט מ'מיינט נישט דאס, מ'מיינט אז איינער וויל מ'זאל נאכזאגן, ער וויל נאכזאגן א זאך, און ער וויל מ'זאל אים פאלגן און גלייבן, זאל ער עס נאכזאגן פון א גרויסן מענטש פון וועם ער האט עס געהערט. אוודאי אז ער זאגט נאך פון א תנא איז דאס אסאך אנדערש,

איך וועל בלי נדר זאגן אן עקסטערן שיעור אויף איינע פון די קעסטלעך אביסל וועגן ווארעמקייט פון קבלת התורה, ווייל פון סור מרע עמיר אין ערגעץ נישט אנקומען אונז מוז מיר האבן ועשה טוב אויכעט, מען מוז מקרב זיין ווייטער די אלע קינדער. קודם וויל איך דאנקען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט אונז געפירט ביז יעצט און ער האט אונז נישט געלאזט אונטערגיין אונטער די עמלקים די רבנים, אז איר ווילט זען ווער באמת עמלק איז, מען האט געליינט פאריגע וואך תמחה זכר עמלק, קויפטס דעם כל העולם כולו וועט איר זעהן יעדן עמלק יעדן שייגעץ וועט איר טרעפן דארט ס'איז דא זייער אסאך בחורים ס'איז דא ביי אונז אויך אין אמעריקא אבער אין ארץ ישראל איז עס זייער זייער ווי מ'זאגט שכיח דאס הייסט חוזר אל השאלה ס'איז דא בעלי תשובה זיי טוען תשובה און נאכדעם איז דא חוזר אל השאלה וואס זיי גייען נעבעך אויף שלעכטע וועגן צוריק אסאך קומען פון בעל תשובה שטיבער אסאך קומען פון אייגענע שטיבער יעדער איינער האט זיך פון ווי ער קומט על כל פנים. ס'איז דא אין די חרדישע וועלט האט מען מפקיר געווען די אלע קינדער. יעצט למעשה איז דא אן ארגענעזעישן וואס זי טוט פאר די קינדער. יעצט זיי דערציילן דא שרעקליכע מעשות וויאזוי ווייט זיי האבן פראבירט נעבעך צו זיין וואויל אין חדר. זיי האבן פראבירט. נאר וואס איז געשען? מ'האט גארנישט געקענט טון. דער קאפ האט נישט אזוי גוט געארבעט, די עלטערן האבן נישט פארשטאנען די קינדער, ס'איז ביי אים נישט גענוג געווען אז ער וועט זיין סתם א וואוילער איד, ער וועט דאווענען יעדן טאג אינדערפרי און ביינאכט, ער וועט יוצא זיין אזוי ווי רבי שמעון בן יחאי האלט, רבי שמעון בן יחאי האלט, אז מען זאגט קריאת שמע של שחרית און של ערבית איז מען יוצא דעם לימוד התורה והגית בו יומם ולילה. על כל פנים, איז די קינדער און די בחורים גייען אראפ פון וועג, איז דא דא. יעצט א גאנצע זאך, ס'האט זיך געגרינדעט מוסדות, א מוסד פאר יונגלעך און פאר מיידלעך אין בני ברק, זיי הערן מיך אויס, זיי קאלן מיך, זיי זענען מיט מיר קאנעקטעד, למעשה איז אזוי, וואס מען דארף וויסן איז, זיי האבן מעשות פון בחורים וואס, אויסער דעם וואס ס'איז דא די סעקשועל אביוז, דא נאך א פראבלעם, נישט יעדער מסוגל א גאנצן טאג צו לערנען, ביסט נישט מסוגל? איינער קען נישט? איך וויל דיך פרעגן. פארוואס ווערט איינער א טראק דרייווער און איינער ווערט א בוקקיפער? ווייל דער בוקקיפער האט אן אחר וואס ער קען זיצן דערויף א גאנצן טאג, און דער טראק דרייווער האט נישט דעם אחר, ער מוז פארן און קומען און ארויסשפרינגען פון טראק און אריינשפרינגען. יעצט, אוודאי א מענטש דארף זיך מתגבר זיין אויף אלע זיינע שלעכטע מעשים מיט מידות און ער דארף פראבירן צו לערנען דא יומם ולילה, אבער ווען דו זעהסט אז די קינדער נישט מסוגל צו דעם, ווארפן נישט ארויס, ס'איז דא זייער אסאך חוזר לשאלה, דאס טייטש מענטשן וואס זענען געווען פון פרומע עלטערן, ס'הייסט נישט חוזר לשאלה, ס'הייסט הולך לשאלה, חוזר לשאלה מיינט א בעל תשובה, וואס ער איז געווארן א בעל תשובה איז ער חוזר לשאלה, דא ער קיינמאל נישט געווען קיין בעל תשובה, געווען א וואויל קינד, בקיצור. ער האט נישט געקענט לערנען א גאנצן טאג, און אזוי האט ער אנגעהויבן צוביסלעך אוועקגעלאפן פון שטוב, און זיי קומען אן צו אזאלעכע פלעצער כשהם יורדים יורדים עד לתהום. ס'דא יעצט א חבר הכנסת ער הייסט יעקב אשר, און ער האט זיך צוזאמגעזעצט מיט א גרויסע אנשי חינוך, און זיי פראבירן צו זען וואס מען קען טון פאר די בחורים, און. זיי זאלן, מען זאל זיי האלטן אין די ראמען, וויאזוי מען טוט מונע זיין די קינדער זאלן נישט אראפ גיין פון וועג, דאס האט מען געדארפט, איך זאג דיר שוין, ווער ס'הערט מיין האטליין, איך זאג דיר שוין זעקס זיבן יאר, און איך האלט אז טאמער וועט מען עס נישט טוהן, איז זעמער אין ערגעץ נישט אנגעקומען, ווייל נישט יעדער מסוגל צו לערנען פון אינדערפרי ביז ביינאכט. און נישט יעדער האט דעם גוטן קאפ. און ס'איז דא וועגן וואס מ'דארף מאכן מ'זאל לערנען נאר משנה ברורה אין א ישיבה צו אנדערע זאכן, ער זאל כאטש וויסן דעם דרך החיים, נאר גארנישט. למעשה האט מען עס אנגעהויבן צו נעמען יעצט זייער ערנסט אין די הענט אריין. שטיינמאן האט געהאט איין פתרון, שיק אים צו די תאוות רעות, שיק אים צום צבא, ממילא ביסטו פטור פון אים אבי דו זעסט אים נישט יעדן טאג. כ'ווייס נישט צו דאס קומט ווייל ער איז אן אלטער איד און ער וועפט שוין צו זאגן אזא זאך, אדער ווייל דער רובין וואס ער געבט הונדערטער מיליאנען דאלער פאר אים צדקה א יאר צו פארטיילן, ער איז א פראו איזריעל? כ'ווייס נישט פון וואו דאס קומט און ס'אינטערעסירט מיך נישט, דער מענטש איז דעדלי ראנג צו זאגן אזא סטעיטמענט, כאטשיג ער איז הונדערט יאר אלט, און אפשר טאקע ווייל ער איז הונדערט יאר אלט, נאך די אכציג, קען מען שוין ווערן א צדוקי אויך. און אפשר סתם אזוי ווייל ער כאפט נישט וואס גייט פאר אינעם מיליטער. כ'האב נעכטן געליינט אין א בוק אז יעדער דזשאדזש מוז איינמאל א יאר גיין וויזיטן דעם פריזן. ווייל ער שיקט דאך אריין מענטשן אין פריזן, זאל ער זען אונטער וואסערע באדינגונגען זיי לעבן דארט, עס זאל זיין אביסל מיט רחמנות, די גאווערמענט וויל אויך נישט מען זאל באקומען הונדערטער יאר, ביי זיי איז דאס אויך כ א כ ש לא ב כ ח מ ל מ ס, זיי ווילן יענער זאל האבן א לערן געלט, אברומי רובין יעצט געגאנגען, שבת האט ער געמוזט פארן ווייל ערב שבת האט מען אים אויפגעפיקט, און ביי זיי גייט נישט מען געט דיר א א ישיר לתל אביב צו א ישיר לחיפה. ס'גייט אזוי, מ'שטעלט דיך אויף איין באס, פון איין באס אויפן צווייטן, פון צווייטן אויפן דריטן, פון דריטן אויפן פערדן, דו פארסט ארום צוויי דריי טאג ביז דו קומסט אן צו דיין מקום מנוחה, כאטשיג די גאנצע וועג איז דריי מייל. זיי האבן זייער סיסטעם וויאזוי זיי אינטימידעיטן, זיי זענען אויך געגאנגען אין סאטמאר אזיאטישן מארמאראשן חדר, די אלע קומען פון יוראפ, די זענען אנטלאפן פון יוראפ ווייל זיי האבן נישט געוואלט רעלידזשען, די אלע אמעריקאנער גוים זענען דא געקומען ווייל זענען געווען אנטי רעלידזשען, די וועסטווארד מאוומענט איז געווען א מאוומענט, איך ווארף אראפ פון מיר דעם עול פון רעלידזשען, פון דעם גויאישן רעלידזשען. און דא האט מען קענען טוהן וואס מ'האט וועלן. למעשה האט זיך עס אויסגעוויזן אז זיי האבן זיך גאנץ שיין צוגעשטעלט די אמעריקאנער אז ס'זאל יא זיין ווי מ'זאגט רעלידזשען מיט אלעם. אבער לכתחילה די זענען געקומען זענען געווען דא הפקר יונגען. און אפילו די אידן וואס זענען געקומען דא זענען געווען הפקר יונגען. זיי האבן געזעהן אין קהילות אז מ'ווארפט זיי ארויס, זיי האבן געזעהן מ'מוז האלטן שבת. וכדומה זענען זיי געקומען, יעצט איך זאג נישט אלע, אבער א גרויס טייל זענען געקומען ווייל זיי האבן געוואלט ארויס פון די קליינע שטעטעלעך ווי דער רב מיט די משמרת הצניעות מיט די אלע חברה טוען זיי טעראריזירן, הגם דעמאלטס איז געווען ערליכע רבנים מיט אן ערליכע משמרת הצניעות באט זיי האבן עס נישט געזוכט, און נאכדעם איז דא אפאר פראצענט וואס זענען געקומען ווייל דווקא דא האט מען געזאגט אז מען וועט קענען האלטן רעלידזשען ווייל ס'וועט נישט זיין די אלע יוראפעישע די סטאלין מיט די מינע זאכן. אבער א גרויסער עולם איז געקומען דא לכתחילה אויף נישט צו האלטן גארנישט. מיר האט דערציילט א איד ער איז געקומען דא אויף אמעריקע, און דער באלעבאס זיינער איז אויך געקומען, איז ער געגאנגען, דער איד איז געווען א שטיקל שומר שבת, יענער איז געקומען דא אויף נישט צו זיין א שומר שבת, האט ער אים געזאגט אזוי, הער אויס, אין דער היים בין איך גיי מיט א שטריימל בעקיטשע שבת, היינט ברויך איך עס נישט האבן ווייל איך האלט דאך נישט קיין שבת, זאגט ער איך געב עס דיר, טראג עס אין בית מדרש, טאמער איינער וועט עס ברויכן זאל ער עס נעמען. סא עניוועי, לאמיר יעצט צוריק גיין צו אונזער זאך. למעשה, איך האלט אויכעט אז דער בריל וואס האט געמאכט די צאמנעמען די אלע נושרים איז א מורא'דיגע עוולה. ווייל איך האלט צוויי זאכן. נאמבער וואן דארפן זיי דאווענען אין סאטמאר און זאלן יעדן טאג אנווייזן זעסט דער חזר דער האט מיך געטאטשט. דאס אלעס. און נאמבער טו האלט איך נאך א זאך ער געט זיי נישט קיין טערעפי צו גיין ווייטער. איך פלעג זאגן דארטן דרשות ביז כ'האב געמעגט, היינט בין איך דאך אין חרם. אבער איך האב ארויסגעראטעוועט פון דארטן צענליגע בחורים וואס כ'האב זיי געשיקט אין קאלידזש. ער טוט דאס נישט, ער טאר נישט ווייל נישט וועט דאך עם סאטמאר נישט געבן געלט. קאלידזש איז טרייפה! מיט א שיקסע גיין דאס יא, נאר קאלעדזש איז טרייף. די חברה דארפן האבן סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט זאלן זיי האבן העלפ, אזוי ווי ס'איז דא הורני-ווע פאר מיידלעך, מען געט זיי העלפ, מען שפילט מיט זיי געימס מיט אלע. עניוועי, איז אין ארץ ישראל האבן זיי זיך אנגעהויבן אויפצווועקן, זיי האבן געזעהן אז ס'טויג נישט, דער מצב פון נושרים איז געקומען צו א אסטראנאמישע מצב. עניוועי, איז בקיצור, איז דא דארט א איד, א ספרדישער איד, ער הייסט גמליאל. א ספרדישער ער טוט פאר די קינדערלעך זייער אסאך יעצט דער חבר הכנסת יעקב אשר העלפט צו צו יעדע זאך ער גייט ארום ער קוקט זיך אום ס'איז ממש ער איז א פרומער א חבר הכנסת א פרומער ער האט אפילו א שטיקל בארד יעצט וואס איך וויל ארויסברענגען פון דעם איז אז ס'איז דא נאך א איד וואס ער הייסט ראובן געלאסנער איז א געלאסענער מענטש. ער האט געעפנט אזא ארגענעזעישאן וואס דאס הייסט שתילים, שתילים בבית השם, דאס איז פאר יונגע מיידלעך וואס זענען אין א סכנה. דער מענטש האט געפירט זיין מוסד בייטאג און ביינאכט. ער האט אנגעהויבן צו רעדן מיט די מיידלעך, אוודאי נישט וואן אן וואן בעיסיס, אז נישט וואלט ער דאך אויסגעזען ווי נחמיה.

פה אחד, נאכאמאל, נאכאמאל, נאכאמאל, אלע רבנים זענען געווען זיינע שונאים, מ'האט אויף אים ארויסגעשטעלט בריוון, ס'איז געקומען משמרת הצניעות ער וועט אומברענגען די קינדער, ער וועט און ער וועט און ער וועט און ער וועט, זיי טראכטן אויס אזאלכע באבע מעשיות וואס איז קיינעם נישט בייגעפאלן, ס'איז דורך דריי יאר, און דער חבר הכנסת יעקב אשר איז אים געקומען וויזיטן זיין מוסד, און ער זעהט אז דער מוסד האט איבערגעקערט די גאנצע. מצב פון די מיידלעך מהיפוך להיפוך, און אפילו ווער ס'איז נישט ביי אים אין מוסד זיי האבן חבר'טעס, מ'זעהט אז ס'איז נאך דא א וועג ארויס, ביי אונז איז אזוי, אויב דער יונגל וויל נישט לערנען פון פינעווע פארטאגס צו ווי מ'האט נאך איינגעפירט אין קעמפ פון דרייע פארטאגס, ער וויל זומער זיך אביסל ענדזשויען, אוודאי נישט צו טוהן קיין נבלות אבער ער וויל זיך דאך אביסל אויסרוען מיט פרישע לופט, אויב דו ביסט נישט געגיערד צו דעם ביסטו א שייגעץ א שבת גוי א גארנישט און א נישט. און בקיצור. דער ער, דער איד, ראובן געלאַסנער, האָט זיך אױסגעלאַכט פֿון די רבנים, אַזױ װי נחום ראָזענבערג. אונדז האָבן מיר זיך אױסגעלאַכט פֿון די שקצים. אונדז האַלט מיר, זײ טױגן נישט צו חינוך. אונדז האַלט מיר, זײ זענען אַלײנס נואָפֿים. זײ זענען גנבֿים, גזלנים. האָבן מיר זיך אױסגעלאַכט. ער האָט אַזױ מצליח געװען בגדול. יעצט איך האב אויך א גרויסן פרעשור איך זאל אויך עפענען פאר יונגלעך צו פאר מיידלעך, זאג איך אזוי פאר די אלע, איך בין נישט קיין פראפעשענעל, אז איכ'ל עס עפענען, אין צוויי יאר ארום קענסטו הערן חס ושלום די זעלבע ווי אויף נחמיה וועבערמאן, איך בין דאך נישט קיין פראפעשענעל, כ'וועל אנהויבן אויסצופרעגן די מיידל און כ'וועל הערן אלע אירע וואס זי האט שוין דורכגעגאנגען מיט אלעם, אהא, דעטס בעד ניוז, איך זאג פאר די אלע. דאונט אנדערעסטימעיט מיי עידזש. דו האסט נישט געוואלט וויסן וואס דער בעל דבר פארקויפט מיר נאך היינט. נאר דאס טאר מען נישט טון. נאר וואס? ס'איז יעצט געשטארבן דער רב שפיצער און כ'האב געזאגט פאר זיין זון נאך ווען דער טאטע איז געזעסן אין די שבעה זענען זיי נאך געזעסן דער טאטע איז נאך נישט געווארן קאלט אין קבר האב איך געזאגט פארן זון דו ביסט מחיוב צו עפענען אן אפיס אין בארא פארק ס'זאל זיין ווי צו קאמפלעינען און יעצט אזאלכע פאר אזאלכע מיידלעך איז דא העלפ ביי די מאדערענע ווילסט נישט דיין טאכטער זאל זיין מאדערן עפן ביי די פרומע אזא זאך? דינג אפ צוויי אפארטמענטס, מוז נישט זיין אין ווילימסבורג, אביסל ארויסטיר, זאלן זיך צוזאמקומען יעדע נאכט, זאלן שפילן אביסל פינג פאנג, גאלף, מיט אלעם, און זיי וועלן הערן א שיינעם דבר תורה אויכעט, זאלן וויסן וואסערע סדרה ס'גייט, רבונו של עולם. סאו דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, די רבנים, ימח שמם וזכרם, דאס אלעס וואס זיי זענען, זיי זענען אפילו נישט ווערט מ'זאל זאגן זייער נאמען. זיי האבן אונז אונטערגעברענגט, זיי האבן געוואוסט זיי ברענגען אונז אונטער באט דעי קודענט קעיר לעס, ווייל זיי האבן נישט געהאלטן אז ס'וועט אמאל ארויסקומען. ווי האט סטאלין געזאגט? מ'האט געפרעגט דורך זיין טאכטער וואס קלערט דיין טאטע? ס'איז דאך א געפאקטע איקאנעמי מיט אלעם, עווענטשעלי וועט עס פלאצן. האט סטאלין געזאגט איך קען עס האלטן פופציג צו זעכציג יאר נאך אזוי קיינער זאל נישט וויסן. און נאכדעם וועל איך דאך שוין נישט לעבן, און וואס מ'וועט רעדן נאך מיר נאך מיין טויט האב איך יעדן אין בוידעם. מ'האט אים ארויסגעשלעפט פון זיין קבר און מ'האט אראפגענומען די מאניומענט, וואס קערט ער? ביסט שוין נאכן טויט, קענסט אים שוין שלאגן, קענסט שוין טון וואס דו ווילסט. דער ענין פון כבוד המת איז דאך נאר פאר אידן וואס זיי גלייבן. א גוי וואס ער גלייבט נישט און געשטארבן איז געשטארבן, הע, וואס האט ער? ער שלעפסט אים יא ארויס פון קבר, נישט ארויס פון קבר, ס'איז דאך לייזער קעסטנבוים'ס געשעפט, ער שלעפט ארויס אפילו אידן וואס האבן געגעסן פון קרבן פסח. אבער א א גוי, ס'אינטערעסירט אים ווייניג, ער גלייבט נישט אין שארית הנפש. סאו בקיצור, דער למעשה דאס איז. די וויכטיגע פונקט, מען דארף עפענען די זעלבע זאך אין ווילימסבורג פאר די ווילימסבורגער מיידלעך, און מען דארף עפענען פאר די בארא פארקער מיידלעך, מען דארף מאכן זיכער אז אונז האמיר אלע פעסיליטיס, טאמער, די גמרא זאגט אזוי, אין שלחן ערוך שטייט אויך, אם טעה ביום המעונן, אם, אויב, אויב, אויב, אויב, אונז דארפן וויסן, אויב ס'דא א קינד וואס קען נישט מיטהאלטן מיט די לימודים. אויב ס'איז דא א קינד וואס ער דראפעט זיך אויף שלעכטע וועגן. דארף מען אים קערעווען. סאו איך געב אסאך קרעדיט, איך האב שוין געשיקט א פעקס, א טעקסט, איך געב אסאך אסאך קרעדיט פאר דעם איד, ר' ראובן גלאסנער, איך האלט אז ווען ער וואלט ווען געפאלגט די רבנים, רבנים, רבנים, רבנים, וואלטן געווען נאך פינף טויזענט אידישע טעכטער זונות אין די גאס און מחללי שבת און חתונה האבן מיט גוים. מען טאר נישט פאלגן א רב, א רב דארף מען פאלגן אויף איין זאך, אין א זאך וואס ער איז א ספעשעליסט. ס'דא למשל ר' ישראל דוד הארפענעס וואס איז א ספעשעליסט אין הלכות שבת דארף מען אים פאלגן אויף הלכות שבת אז ער האט אונטערגעשריבן מען זאל נישט מאכן חתונה ביי די ראזענבערגס אין ראוז קעסל דאס טאר מען אים שוין נישט פאלגן ווייל דאס איז נישט זיין ספעשעלטי והא ראי' ער איז אליין נכשל געווארן ער האט דארט חתונה געמאכט און אזוי יעדע רב. דעם גאלאנטער רב טאר מען גארנישט פאלגן זיינע גיטין זענען א חשש פסול ווייל ער איז נישט קיין ירא שמים כי זעהן נישט ער האט א שוואכקייט אין זנות און אין עריות און ממילא טאר ער נישט האבן דערמיט צוטוהן. און דאס איז די זאך פון די רבנים, דאונט לעט דעם אווערפאוער זייער לייסענס. א דאקטאר ווען ער איז א גיינעקאלעזשיסט איז ער זיכער נישט קיין קאפ דאק, און ווען ער אליינס האט צוטון מיטן קאפ גייט ער צו א קאפ דאק, סאו פארוואס זאלסטו גיין פאר יעדע זאך צום רב ווייל ער האט אויסגע'חזר'ט הונדערט סעיפים אין דעם ערשטן חלק יורה דעה? עניוועי, דאס איז געווען זייער וויכטיג דער שמועס, ממש איך זאג ענק, אין ארץ ישראל, ס'קאכט זיך, מ'מאכט איבעראל מוסדות, אין ארץ ישראל קען מען מצליח זיין, קודם וועגן דעם ווייל זיי האבן די מועצה דתית וואס ס'געט זיי וויפיל געלט זיי ברויכן, און דא האמער אונז נישט ווער ס'זאל אונז געבן, האמער די גאווערמענט פאנדינג אבער דאס גנב'ט דאך דוב הייקינד צו, ער ברויך דאך עס האבן פאר זיך, ער איז דאך פון די JDL חברה, אפשר מ'דארף אמאל קויפן געווער פאר די JDL. בהמות וואס זיי זענען, זיי מאכן דזשעי די על, כהנא האט געמאכט, ער האט זיך גיין שלאגן מיט די אראבער, איז א דזשעי די על, די אראבער האבן אזאלעכע באמבעס היינט אז זיי קענען אפווישן גאנץ מדינת ישראל, זיי האבן יעצט געזאגט איראן, ער קען אנקומען אין וועלעכן פלאץ אין ארץ ישראל ער וויל, תל אביב איז מער גארנישט זיכערער ווי אשקלון מיט אשדוד, סאו איך האב געהערט, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער וואס האט אויך א זון וואס איז אראפגעפאלן פון וועג, פון דא. פון ברוקלין און ער האט געזאגט אז דער זון פון ראב שפיצער האט זיך אונטערגענומען ער גייט טוהן פאר דעי קינדער. פרעגט ער מיך וואס דארף מען טוהן ווי הייבט מען אן זאג איך איך ווייס נישט איך בין נישט קיין מומחה אין דעם איך וועל דיר געבן איין וועג דערווייל דארף מען גיין אן אנדערן וועג איך גיב דיר א ליסט פון יעדן מענטש וואס ער טוט אין דעם וואס ער האט לייסענס סייקאלעדזשיסט סייקייטריסט דאקטוירים און איך גיב דיר א ליסט פון צובראכענע מענטשן וואס זענען עס דורכגעגאנגען מיט זייערע קינדער און וואס זיי ראנגלען זיך נאך, און די מענטשן דארפט איר מאכן אן אסיפה און די מענטשן אייך זאגן וואס צו טון, און איך? כ'וועל שטיין דערנעבן און איך וועל אויסהערן וואס עטץ רעדטס און כ'וועל ענק געבן א באריכט, מער פון דעם קען איך ענק נישט טון. אבער עס מוז געמאכט ווערן, און ברוך השם דער עולם וועקט זיך שוין אויף, אה! ברוך השם מ'האלט שוין ווי מ'האלט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, און וועמיר רעדן פון אסאך וויכטיגע זאכן וואס איז געשעהט, וואס איז געשעהן, וואס טוט זיך. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב באקומען יעצט א ידיעה, אין ארץ ישראל האט זיך געעפנט א נייע ועד הכשרות, די ועד הכשרות איז געמאכט וועגן שמיטה, יעצט מ'מעג אלעס עסן, ס'איז נישט דא קיין שום ריסטריקשענס, ס'וועט נישט קאסטן עקסטער קיין געלט, דוד שמידל גייט זיין דער רב, און. לעזער קעסטענבוים גייט זיין דער פיינענציער, און משה שטערנבוך גייט זיין דער גאב"ד צו ראב"ד וואטעווער, איך ווייס נישט פונקטליך, זיי זאגן אפן ארויס, אונז וויל מיר אראפווארפן חלילה דעם עול התורה, אדער זיי שרייען וואס דארף איך צאלן עקסטערע פאר די עדה החרדית געלט, בשעת ווען אונז ווייס מיר זיי געבן אונז געהעריג די אלע זאכן וואס דאס האט נישט קיין הכשר פון שמיטה. יעצט, איינע פון די בלאגערס שרייבן אז זלמן לייב קען האבן גרויסע צרות ווייל ער איז אויכעט קרוב אל החלל, ווייל זעהט אויס אז ער האט מסתמא געגעבן טשעקס אויכעט, טאמער האט ער אים געגעבן נאר קעש איז נישט געפערליך, אבער טאמער איז דא דא טשעקס אינוואלווד גייט זיין דא לעבעדיג. יעצט, כ'האב געוואלט אביסל רעדן נאכאמאל וועגן דעם ענין, כ'האב שוין גערעדט דערפון און כ'וויל נאכאמאל רעדן, ויתן לך אלקים יתן ויחזור ויתן, נאכאמאל און נאכאמאל, קיין שום רב שטעלט זיך נישט אויף, און רעדט וועגן משא מתן באמונה און אז סקומט ארויס א חילול השם, קיינער רעדט נישט פון דעם, קודם ווייל רוב רבנים זענען די זעלבע גנבים, רוב גנבי ישראל נינהו און רוב רבנים זענען גנבים, און נאכדעם יעדער איינער וויל זיך דאך לעקן צו מענטשן, סאו ווי קען א מענטש רעדן פון משא מתן באמונה ווען ער האט א איד אין זיין בית מדרש איז שוין געגאנגען אין קאורט וואס ער האט שוין באגנב'עט יעדן, בקיצור, ס'איז א פארווייטיגטע פרשה די גאנצע זאך, מ'קען נישט רעדן. יעצט איך בין מסכים קיינער זאל נישט רעדן, לאמיר נישט רעדן פון משא מתן באמונה, פונקט ווי מען רעדט נישט וויפיל די ד' שומרים דארפן באצאלן, מ'רעדט נישט פון דעם, מ'רעדט נישט פון משא מתן באמונה, איך בין שוין מסכים צו דעם, נישט ווייל איך וויל מסכים זיין נאר בעל כרחך, מען מוז מסכים זיין, מען לעבט מיט מציאות, אבער וואס ס'הארט מיך איז ווי ס'גייט אלעס מהפוך להפוך, אונז זעמיר ברוגז געווען אז דער ניו יארק פאוסט האט געשריבן. זייער מיס די ערשטן טאג אויף דעם יונגערמאן דעם הורג נעבעך. בקיצור, מ'האמער עס נישט געקענט אויסהאלטן און מ'האמער גערעדט, מ'האמער זיך געגאנגען שלאגן מיטן צייטונג און איך האב געזאגט דעמאלטס ביים ערשטן דרשה איך פארדאם מורא'דיג וואס זיי האבן געטון די צייטונג ווייל אזוי האט מען אנגעהויבן היטלערן אין ניינטין טוירטי סיקס האט מען אנגעהויבן צו שרייבן מיסע זאכן אויף אידן ביז מ'האט אויפגערעגט די אלע גוים און מ'האט אונז אויסגעהארגעט כ'האב עס מורא'דיג פארדאמט אבער לאידך גיסא האב איך געזאגט אונז טאר מען זיך נישט גיין שלאגן מיט די צייטונג ווייל זיי האבן גענוג סחורה ווארט שוין צו עניוועי, ס'איז געווען איינער הער איך אן אלטער איד אין סאטמארע בית מדרש האט נאכגעזאגט ווארט בווארט פון מיין האט געזאגט א דרשה ברבים אז מ'טאר נישט און מ'האט נישט געטארט אנהייבן מיט די צייטונג און שוין. יעצט למעשה די צייטונג די ניו יארק פאוסט קומט ארויס יעדן טאג מיט נאך שמוץ דא פעלט שוין נאך צוויי מיליאן דאלער דא איז אז מ'האט אריינגעלייגט אין זיין קאר אריינגעבויעט אזא gps אזא פאון בקיצור מען זעהט א יד ישראל באמצע, ביי אונז אין ווילימסבורג שרייט מען דאך גראד כאפצעם אויף יעדן גוי, מען האקט אים אן די ביינער, אזוי ווי מען האט צובליטיגט דעם גוי מיט א בלעק איי, מען האט אים בלינד געמאכט פאר נאו גוד ריזען, דאס טוט מען דאך ביי אונז, דער גוי כאפט שלעק, רענטער האט געהארגעט חס ושלום אבי נישט קיין איד, סאו די אלע זאכן געשעהן דא בייטאג און ביינאכט און סאיז א גרויסער חילול השם און דערפאר האבן מיר נישט קיין סעיף קאמיוניטי, יעצט זיי די צייטונג וועלן נאך אויף אים האבן. אסאך שמוץ, און ס'עט גיין ווייטער, ס'עט אריינשלעפן אנדערע, ס'האט שוין אריינגעשלעפט דערווייל דעם לעזער קעסטנבוים מיט זיין זון יואל מיט א מארטגעדזש, ס'האט שוין אריינגעשלעפט אז זיי האבן געטאפלט א באנק מיט הונדערט מיליאן דאלער וואס איז ווערט געווען, און ווער פלעגט בענקען אין יענע באנק? ס'איז א בענק אין טשיקאגא וואס דער פרעזידענט אבאמא פלעגט דארט בענקען. ס'גייט אריין גיין אין די גדולות, פארוואס דו גייסט נישט טשעפען מיט א צייטונג? עניוועי, אז האסט געטון האסטו געטון, דאס הארט. דער ניו יארק פאוסט האט געשריבן בסך הכל אז דער הורג איז א פארברעכער, יעצט קומט דערצו אז ס'איז דא נאך א שותף א פארברעכער, דער פערלמוטער, נו קומט צו נאך אפאר שותפים, בקיצור ס'עט זיין נאך פיר פינף פארברעכער, פיין. ס'איז דא א צייטונג וואס הייסט דער בלאט, דער בלאט שרייבט דאס גדלות און דאס צדקות פון דעם יונגערמאן דעם הורג, שרייבט ער אזוי, ס'האט אים נישט אינטערעסירט אפילו ביסט אין די זעלבע ביזנעס ווי ער, ער האט יעדן געגעבן העלפ, ער האט יעדן אויסגעלערנט די ביזנעס פון ריעל עסטעיט, דו ווייסט וואס דער האט געטון מיט דעם ארטיקל? ער איז אזוי ווי מרים זאגט פאר עמרמ'ן, גזירתך קשה משל פרעה, דו ביסט ארגער פון פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, און דו גייסט אונטערברעכן כלל ישראל, האסט גע'גט דיין ווייב? ווען? אין א צייט וואו מען שלאגט אונז, וואו מען הרג'עט יעדן טאג אזויפיל און אזויפיל, הונדערט און פופציג קינדער פרישטאג און הונדערט און פופציג קינדער ביינאכט, ווייל ער דארף זיך באדן מיט אידיש בלוט, אנשטאטס מען זאל ריפלענישן כלל ישראל גייסטו נאך דיך אפשיידן, גייסט נישט מאכן קיין קינדער אויך נישט, Wow! האט זי געשריגן אויף אים, דו ביסט ארגער פון פרעה! איר ווייסט צו וועמען זי האט גערעדט, צום גדול הדור, לוי, זאגט די גמרא און דער מדרש איז גדול הדור הוא, אז ער האט גע'גט, האט זיך יעדער געטון די זעלבע, יעדער האט זיך גע'גט פון די פרוי, דו רעדסט דאך פון א גדול הדור! זאגט אים די טאכטער, דו ווייסט, דו ביסט ארגער פון פרעה! דא די צייטונג, דער בלאט, שרייבט ער ער האט יעדן אויסגעלערנט די אלע זאכן אין ריעל עסטעיט, ער האט אויסגעלערנט ריעל עסטעיט, דאס הייסט ריעל עסטעיט? דאס הייסט גניבה, גזילה. באגנב'ענען בענק, באגנב'ענען מענטשן, נישט באצאלן. דאס הייסט ריעל עסטעיט? דער דער בלאט האט אים מער באגראבן ווי דער צייטונג, ווי דער ניו יארק פאוסט, איך האלט מען דארף יעצט מאכן א פראטעסט קעגן דעם בלאט, הערטס אויף צו קויפן די וואך דעם בלאט, ער איז אן אנטיסעמיט א רשע. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל יעצט נעמט זיך, יו העוו נאו קאמען סענס, קיינער האט שוין טאקע נישט קיין קאמען סענס? ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז דא א איינע פון די באקאנטע מעשות פון ר' נחמן אז ס'איז געווען צוויי ידידים און איינער האט געזאגט פארן צווייטן דער קעניג מיט א חבר זיין האט אים געזאגט אז ווער ס'וועט עסן די יאר פון די תבואה וועט משוגע ווערן האט ער געזאגט און אונז וועמער אויכעט משוגע ווערן פרעגט ער נו וואס איז די עצה זאגט ער אונז זאל מען זיך ארויף לייגן א טראפן אויפן שטערן אונז זאל מיר אייביג געדענקען אז אונז זעמער משוגע ווייל אונז האמער געגעסן פון די תבואה אבער סתם אזוי זעמער אונז נארמאלע מענטשן. בקיצור דאס א טיפער משל וואס ר' נחמן זאגט, ס'איז זייער פשוט, יעדער ווער ס'עסט די תבואה פון אמעריקע, פון דא פון ניו יארק, פאר סאם ריזען האט אונז אלע משוגע געווארן, פאר סאם ריזען, אדער עס קומט פונעם הכשר וואס אונז עסט מיר די טרייפענע פליישן, ווייל אלע אידישע קאמיוניטיס זענען משוגע, נישט נאר וויליאמסבורג, מען עסט דא טרייפענע פלייש, מען געט אונז פון אלע מינים טרייפות צו עסן, אין ארץ ישראל ב ג געט מען די פון די עדה החרדית בשר חמורים שפנים, דא אין אמעריקע געט מען אונטערן נאמען. פון די התאחדות הרבנים, ס'איז געווארן היינט א בעל מכשיר התאחדות הרבנים, איצעלע פימפ'ס שטוב, זיין פלייש איז געווען אפן פאר יעדן מענטש, און מ'האט אים ארויסגעווארפן, די רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט אים ארויסגעווארפן, מ'האט אים אויסגעצאלט, איז געקומען דער אדמו"ר און ער האט אים צוריק גענומען, און קוק ער איז היינט באגלייבט אויף הכשרים, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, א נארמאלע רב מיט אן ערנסטקייט איז נישט באגלייבט, איצעלע פימפ וועט אונז זאגן וואס איז כשר און וואס נישט, און טאמער ער טוישט וועלן זיי אמאל אריין קומען אויף א חתונה, ער האט אפגעשטעלט די מוזיק ביי פרעמדן חתונה אז א איד זאל ארויסגיין. דעס האט אונז, דעס איז אונזער חינוך, דעס איז אונזער וועג ווייזער? סא דעס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס דא גייט פאר. אונז זעמער אזוי מעסד אפ. יעצט אנשטאט זאל זיך אויפשטעלן א רב און זאגן אונז בעט מיר מחילה פונעם נפטר ער זאל אונז מוחל זיין, די וועלט פלעגט זאגן א דזשאוק אז מען רעדט אויף א נפטר זאל מען זאגן איך מיין נישט אים איך מיין די וואנט ס'איז א דזשאוק אזוי ווי שבת זאגט מען נישט אום שבת גערעדט די קו מיר געפייגערט נישט אום שבת גערעדט איך האב צו פארקויפן אייזן נישט אום שבת גערעדט וויפיל קאסט עס נישט אום שבת גערעדט טויזענט רובל מען מיינט מען זאגט נישט אום שבת גערעדט עס איז נישט קיין חילול שבת די זעלבע דא אויכעט מען דארף זאגן איך מיין נישט אים איך מיין די וואנט רבותי מען זאל אנהייבן צו האנדלען ערליך דאס איז נישט קיין ריעל עסטעיט דיעלס דאס איז גניבות גזילות. ס'האט געדויערט יארן ביז מ'האט געכאפט, יעצט איז עס ארויסגעקומען. ווערי סימפל. איך, איך, איך גיי נישט קריטיקירן קיינעם, האט געקויפט א בילדינג פון פֿיר און זיבעציק טענענטס פאר דרײַסיק מיליאן דאלער. דאס מיינט ער האט באצאלט איבער א האלבן מיליאן דאלער פער אפארטמענט. אן אלטער בילדינג קענסטו היינט קויפן אין דער ברענד ניו געבויעטע הייזער קענסטו קויפן ס'איז געווען אַכט הונדערט נײַן הונדערט ס'איז געפאלן יעצט אויף זעקס הונדערט. און וויאזוי האט דער אינגערמאן געקלערט ער וועט אפילו דאס קענען אויסהאלטן, ער וואלט עס נישט געקענט אויסהאלטן, ס'איז געווען גענומען א לאון לכתחילה על מנת נישט צו באצאלן, צו גיין בענקראפט און צו זאגן די באנק ישקני. דעטס דעטס וואט איטס אלל מעיד פאר, דאס איז אויסגעלערנט ריעל עסטעיט? העהע, זייער א שיינע חכמה. דאס הייסט געלערנט א ביזנעס? דאס קען לאנג גאו אן. לעיזער קעסטנבוים איז א גנב בן גנב, אלע יארן געלעבט פון געגנבעטע געלטער און געדרייט, אמאל האט ער געהאט צו טוהן כ'מיין מיט דזשאנסאן און דזשאנסאן, גע ער האט געטוהן כל דבר אסור, ער האט געהאט א גוטן רוקן האלטער, ער האט געהייסן טשארלס היינס, און ער איז געווען א שותף מיט אלע זאכן, האט ער געקענט סוקסידן. ס'איין געלט איז דען דא איין דיים ערליך? איינער זאל זיך גיין לערנען פון לעזער'ן וויאזוי צו מאכן אן ערליכן דאלער, ער זאל זיך לערנען וויאזוי צו מאכן א גע'גנב'עטן דאלער, ער מיט לאנא צו, צוויי קרוקס. דאס איז די צוויי קרוקס פון די שטאט. וואס לייגט מען אריין אין צייטונג אז ער איז געווען א וואוילער מענטש, ער האט יעדן געלערנט די ריעל עסטעיט דיעלס, ריעל עסטעיט דיעלס, ער האט יעדן געלערנט וויאזוי מען פייפט אן א בענק, וויאזוי מען גייט בענקראפט, און נאכדעם האט מען געמאכט א סעטלמענט ער זאל קאלעקטן די רענט, און ער זאל באצאלן די עקספענסעס, האט ער דעפאלטעד אויף צוויי מיליאן דאלער פעלט נאכאמאל, סא דאס האט ער געלערנט ביים עולם, און ס'איז די עלטסטע טריק וואס איז דא. סא ווי איז מען יעצט אנגעקומען? ער איז אנגעקומען אז ער איז נעבעך געשטארבען און קען נישט אינדזשויען איין טאג פון זיין לעבן פון די פאר טאלער, אויף דעם האט ער געברויכט געלט, ווען ער איז געווען א מלמד אין סאטמאר האט ער געהאט א גליקליך לעבן, געווען אמאל א מלמד, זיין טאטע איז געבליבן א מלמד, ער האט געקויפט אפאר הייזער און ער האט געהאט ברוך השם פרנסה, ער גייט נישט שטארבן הונגעריג. דאס איז געווען די חכמה וואס מען האט אויסגעלערנט? דער בלאט האט אים מער באליידיגט ווי אלעס. יעצט איז אזוי, נארמאל איז ער דאך נאך אין די שבעה און די שלושים, ס'טוט וויי יעדן איינעם, טאר מען נישט רעדן דערפון. אבער ניין, דאס אייזן דארף מען האקן ווען ס'איז הייס, אז די יוגנט קען דאס ליינען, און קיינער איז נישט מוחה אז דאס איז נישט קיין וועג פון מאכן ביזנעס, דאס איז א וועג פון גניבה און גזילה, דעמאלטס איז עס א גרויסער אומגליק. לערנען מיר אונז אויס די יוגנט הונדערט פראצענט צו זיין גנבים גזלנים. און די וואך גייט מען ליינען לוי סיגנויף. לויז ירצח, מען גייט ליינען עפעס אינטערעסאנטע זאכן וואס אונז לערנען קיינמאל נישט מיט די יוגנט. יעצט די זעלבע וויל איך רעדן וועגן רובין, מען האט רובינ'ען איינגעשפארט, איך הער זאגן ער איז אויף צרות, ער איז געפארן אום שבת ווייל זיי האבן אים פרייטאג נאכמיטאג אבדאקטעד, ער איז געפארן, ער האט מיטגעמאכט, ער קען עס נישט גלייבן ווייל טשארלס היינס האט זיך אים צוגעזאגט צו וואקן. און בכלל ביז יעצט האט ער זיך געשלאגן יעדן. איך גלינג אויסרעכענען די ליסטע נאר איך וויל נישט אין פאבליק. דער מענטש איז געווען א דער שלעגער פאר אהרונים. האט ער געמיינט אז נאר ער מעג יעדן שלאגן און יעדער מוז ארום גיין צובליטיגט ווייל ער האט א ער האט זיך גענומען א נייע געטשקע אהרן אויף די וועלט און מען מוז יעדן אומברענגען. עס טוט מיר מוראדיג וויי אז מען האט אים איינגעשפארט. איך האב מיט אים גרויס מיטלייד. ער איז נישט צוגעוואוינט א מולטי מיליאנער נישט צוגעוואוינט צו גיין זיצן דארטן מיט די חברה. אין א סעל אין ווער ווייסט מיט וואסערע חברה, האהאהא ער איז א יונגער ער איז יונג מיעט זיי זוכן דאס, באט ריגארדלעס די סיטועשען באלד וועט מען נאך שרייבן אוי מען האט אים נעבעך פאר'משפט נעבעך דער איד ער האט באקומען וואס ער האט געטוהן אלע יארן און ער האט געמעגט נאר ווען סקומט אים צוריק צו טוהן איז א גאנצע פארברעך יעצט וויל איך ענק זאגן אופען ענד סטרעיט ווען ער האט געמאכט די פרשה אז מען גייט נישט עפענען די קעמפס און פון פינף ביז צען טויזענט קינדער גייען זיך דרייען אין די גאס האב איך אים געזאגט איך בין פערזענליך צוגעגאנגען צו אים, כ'האב אים געזאגט, דארפסט וויסן, דער אייבערשטער איז א מאריך אף, און נאכדעם איז ער א גבי דיליה און נאכדעם מאנט ער איין. דער אייבערשטער האט אבער איין געוואלדיגן כעס ווען איינער טשעפעט זיינע קינדער. ווען דו טשעפעסט תינוקות של בית רבן, גייט דער אייבערשטער אויס מחוץ לכל גדריו. זאג איך, ווי קענסטו טון אזא זאך? דו גייסט טשעפען תינוקות של בית רבן? דו מיינסט דו האסט געטשעפעט דא מיט זאליקא'ן? ליסן, זאלי איז א רשע, ער איז געגאנגען אין ערכאות, אלעס איז אמת. למעשה די קינדער זענען גארנישט שולדיג, רוב פון די קינדער ווייסן אפילו נישט ווער זאליקא איז, זיי קומען נישט דאווענען צו אים אין בית מדרש. ס'זאלן זיך דרייען פינף טויזנט. פלאס קינדער, זומער אין די גאס, די גוים האבן וואס דאס הייסט א פרעש עיר פאנד, די ניו יארק טיימס עדווערטייזט עס יעדן זומער כסדר, מען זאל שיקן די קינדערלעך אביסל ארויס, די פאלושען איז מורא'דיג אין די שטאט, דאס איז ממש אזוי מענדעטארי אזוי ווי ס'איז צו עסן און ווי ס'איז צו שלאפן, פארט מען ארויס צוויי חדשים, מען שעפט זיך אן מיט פרישע לופט, מיט דעי קינדערלעך גייסטו טשעפען? ווען דער אייבערשטער זאגט פאר שאול המלך'ן ער זאל הרג'ענען. אלעס פון עמלק האט ער די שעף נישט געטאטשט, ער האט געזאגט אלה הצאן מה חטאו, איך פארשטיי עס נישט און איך גיי עס נישט טוהן, דער אייבערשטער זאגט אים איך הייס דיר זאלסט עס טוהן, עס קומט משיח, זאגט ער ווייסטו וואס, זוך א צווייטן, איך וועל עס נישט טוהן, ער האט עס נישט געוואלט טוהן, ער שרייט אלה הצאן מה חטאו, וואס דו קענסט החקר אלוקי תמצא, דו קענסט עס דען אויסרעכענען דעם אייבערשטנ'ס געוואלדיגע טיפקייטן, זאגט ער פיין אבער איך פארשטיי עס נישט וועל איך עס נישט טוהן. כ'קען נישט אויסהרג'ענען אלע שעף פאר גארנישט. נעמסט אידישע קינדערלעך וואס האבן גארנישט צו טון מיט די מלחמה, מיט גארנישט צו טון מיט די מחלוקת, און דו גייסט זיי שטעלן אין די סטריט? דער גוי האט דאך מער פארשטאנען פון דיר. דער גוי האט געזאגט איך גיב זיי א פערמיט און דו ווילסט צומאכן. דער גוי האט פארשטאנען אז קינדער אין די גאס זומער איז א געפערליכע אומגליק, א טראגעדיע. און דו האסט דאס נישט פארשטאנען? דו האסט געוואלט די קינדער זאלן זיך דרייען אין די גאס פארוואס? ווייל זלמן לייב אוינט די ריעל עסטעיט? וואס איז א חילוק ווער עס אוינט די ריעל עסטעיט? קוק, איך שלאג מיך פאר סעיפטי פון קינדער, איך מאך עפעס א חילוק צווישן אהרן און זלמן לייב? אהרן האט נישט אונטערגעשריבן קעגן מיר, נאר זיין בהמה מענדל אמסטערדאמער האט אונטערגעשריבן, אהרן האט געזאגט איך שרייב נישט אונטער קעגן אים. זאל איך זאגן אז זאליקא'ס קינדער זענען הפקר? ניין, איך שלאג מיך מיט זאליקא'ן אויכעט און מיט אלע זיינע מנהלים, און אפילו מיט דעם שייגעץ יצחק שטערן, איך האלט אז איך וועל אים נאך ארויספירן, ווייל איך האב שוין גענוג מענטשן וואס זענען מודה ער איז א חזיר, כ'האב געלאזט הערן א טעיפ ווי ער זאגט פאר די בחורים. מנוולות אז איך וויל עס נישט נאכזאגן, איך זאג עס נאך דארף איך צושפארן דעם האטליין. ס'האט אריינגערוקט אפאר חזירים און ס'איז געפארן א באן. וועל איך זאגן איך וועל נישט ראטעווען די זאלוינישע קינדער ווייל ער האט אונטערגעשריבן? ער איז א משוגענער אז ער האט אונטערגעשריבן? ער האט זיך אראפגעברענגט מער ווי ער האט מיך אראפגעברענגט. און ער וועט נאך באצאלן פאר דעם טבלין ותקילין. ווייל עס איז דא א באשעפער וואס ער איז א מאריך אף וגובה דיליה סוף כל סוף האב איך מיך אנגענומען נישט פאר קיינעם מער ווי פארן אייבערשטנ'ס קינדער. פאר די קינדער וואס אן זיי וואלט מיר אונז היינט נישט עקזעסטירט. דער אייבערשטער האט געזאגט וועסט נעמען די תורה פיין און וואויל אבער ווער העט זיין אן ערב דער העט זה רץ לכרמו וזה רץ ליינו דער העט לויפן איינפלאנצן טרויבן איינער העט איינפלאנצן זיתים ווער נעמט אחריות אז די אז אונז צו פארהאלטן די תורה האט מען זיי געזאגט די קינדער נעמען אחריות האט דער אייבערשטער געזאגט יא זיי זענען מיין ערב. פאר די קינדער האבן מיר זיך אונז אנגענומען, איך האב מיך נישט אנגענומען פאר קיינעם מער ווי פאר די קינדער וואס האבן נעבעך נישט ווער ס'זאל רעדן און שרייען. דער זאליגא וועט פאר דעם באצאלן, וואטש און צו. נאר וואס? וועגן דעם זאל איך זאגן כ'וועל נישט ראטעווען די זאליגא'ס קינדער? צו די אלע משוגעים, למשל דער קראסנער וואס האט אונטערגעשריבן דער כוונת הלב, די אלע משוגעים וואס האבן אונטערגעשריבן, וועל איך זאגן זייערע קינדער דארפן נישט זיין סעיף? איך וועל מיך שלאגן מיט יעדן איינעם, און זייער חתימה, דאס איז זייער פראבלעם און נישט מיינס. אז זלמן לייב האט צוגעגנבעט דעם ריעל עסטעיט, צו ער האט געמאכט א חילול השם אינאיינעם מיט אהרן, איך עקסקלוד נישט אהרן דער זעלבער שייגעץ, זענען ביידע אין קאורט, איך מיט מיין ברודער ברוך השם זעמער נישט אין קאורט, און לאמיר האפן וועמער קיינמאל נישט זיין, זענען ביידע די זעלבע שקצים, סאו איז געקומען אהרן מיט זלמן לייב און זיי שלאגן זיך, ווי קומסטו אריין אברומי רובין אין דעם טינופת אריין? דו ווייסט דאך אז דיך קאסט דאך נאר אהרן געלט. ביסט א גרויסער בעל צדקה, דיין טאטע האט איבערגעלאזט מיליאנען, און דו אליינס האסט אויכעט געמאכט אסאך געלט, סאו דער איז נאו ריזען פארוואס דו ביסט אריין אין דעם געשעפט, קוק דיינע אלע ברידער, קיינער איז נישט אינוואלווד. און קוק בעסער דיין טאטע, דיין טאטע איז געווען גאר א געהויבענער מענטש, איך האב אים גוט געקענט, מיין טאטע האט אמאל געוואוינט מיט אים צוואנציג יאר אין איין הויז, דיין טאטע איז געווען א איש המורם מעם. וואס האט ער געטון אפאר וואכן פאר ער איז געשטארבן? האט ער אריינגערופן די קינדער און האט זיי געזאגט, קינדערלעך איך גיי צו זלמן לייב'ן ליגן, איך האב גארנישט מיט אהרן. א איד וואס האט זיך געקענט ערלויבן עניטינג אויף די וועלט סאו ער איז געווען פון די גרויסע בעל צדקות אין שטאט. אברומי, ווי קומסטו אריין אין דעם געשעפט? דיך קאסט דאך נאר אהרן געלט, וואס גייסטו דיך משוגע מאכן? פארוואס גייסטו נעמען קינדערלעך און אראפברענגען? דו ווילסט געבן א מיליאן דאלער? צדקה פאר ר' אהרן, העלף אים ארויס, אבער נישט ברענגען אראפ די קינדער פון זלמן לייב'ן, עס איז נישט זלמן לייב'ס קינדער, זלמן לייב האט עס צוגע'גנב'עט, עס איז נישט זיין, און אפילו ווען עס איז יא זיין, ווען זלמן לייב'ס קינדער מאלעסטעט מען, דארף מען זיך אויך אננעמען, און איך וואלט געווען דער ערשטער וואס איך וואלט עס ארויף געלייגט אויפן האטליין, ווייל ער איז א פערד, און האט אונטערגעשריבן ווייל ער האט אים געמיינט אז משה גבאי האט אים גוט געפירט, מוז ער אים פאלגן, מיינט נישט אז זיינע קינדער דארפן זיין אין דזשעפערדי. ער כאפט נישט אן משה גבאי'ן וואלט ער געווען א סוקסעספול מענטש א דין תורה וואלט אים צוגעפסקנט ער זאל חזין ענד דעטס איט. איי זיי זאגן די ארוינים אז דער סיגעטער האט אים געזאגט ער מוז אונטערשרייבן צו ער מוז שווערן צו ער מוז מאכן א תקיעת כף ער זעט נישט אן מיט די רביסטעווע גארנישט כיוון שמת אדם נעשה חפשי מן המצוות קיין שום רבי קען נישט זאגן נאך זיין טויט וועמען מען זאל נעמען פריי דיך אז ביי דיין לעבצייט האט מען דיך נישט ארויסגעפירט ווי א משוגענער. דעם סיגעטער איז געווען א קבורת חמור, קיינער האט נישט געוויינט נאך דעם נאך דעם מענטש, די ארוינים האבן געלאכט ווייל וועגן די זאלוינים, די זאלוינים וועגן די ארוינים, און בקיצור ער איז אפגעשטארבן ווי א דאגי איז ער אפגעשטארבן. סאו יעצט הייבט זיך אן א מעשה אז אברומי רובין האט זיך געדארפט אריינלייגן דעם קאפ אין די אלע זאכן, וואס האט אים דאס אויסגעפעלט, ער איז זייער אפסעט, מען האט אים געטראגן אום שבת, ער זיצט מיט אראבער, הער איך, ער האט מורא זאלן אים נישט דערהארגענען.

אהן וואלט געגאנגען א טאג זיצען פאר דיר אין דזשעיל? קיינמאל אין לעבן נישט! און אז מען רעדט שוין דערפון וויל איך רעדן דערפון, הגם יעדער פרעגט וואס האסטו מיט אברומי רבין וואס ביסטו געגאנגען אין קאורט? איך האב קעגן אים גארנישט, איך וויל נאר פון אים זאל זיך יעדער אפלערנען, דו האסט גארנישט מיט די ארוינים און גארנישט מיט די זאלוינים, דו וועסט האבן א פראבלעם וועלן זיי ביידע לאכן אין פנים, אין די סוף גייען זיי זיך נאך משדך זיין. און זיי וועלן נאך מאכן פרענדס, און ווען נישט זיי וועלן זייערע קינדער מאכן פרענדס. און דארט איז געווען אין קאורט איינער וואס האט געשריגן אויף מיר, יעצט בין איך געוואויר געווארן ווער דאס איז.
זיי זאגן ער הייסט דוד נאסן דייטש, כ'נעם א דיסקלעימער ווייל איך קען אים נישט, ער איז די זון פון משה לייב דייטש. כ'האב געוואלט פרעגן דוד נאסן דייטש אויב דו ביסט עס געווען, איך קען דיך פון ערגעץ, אונז קען מיר זיך פון ערגעץ? איך האב דיך אמאל געבאדערט? כ'ווייס בכלל נישט, איך בין קיינמאל, איך האב דיך נישט איבערגעטרע, איי דידנט סטעפ אווער עני אוו יור בעלאנגינגס עווער, סאו עפעס גייסטו שרייען אין א פאבליק קאורט, איך האב דיך געקענט איינזעצן, נאר איך בין נישט דא פאר דעם, כ'וועל איינזעצן יעדן משוגענעם, הע, ס'וועט נישט זיין קיין מנין אין בית מדרש, איים נאט העיר פאר דעט, אבער ווי קומסטו צו שרייען? יעצט איך וויל דיר נישט סתם אזוי וויי טון, אויב שרייען האסטו געהאט אן אנדערן וועם דו האסט געקענט שרייען, יענער לעבט שוין נישט, יענער איז געשטארבן ערגעץ אין פלארידע. ס'איז געווען אויף וועם צו שרייען, דאנט יו נאו, דאנט סטארט איריטעיטינג זאכן וואס דו דארפסט נישט טון. האסט א פראבלעם מיט מיין האטליין? איך האב דיר קיינמאל נישט געבעטן זאלסט עס אויסהערן. כ'האב מזל די שקצים האבן נישט נאך געזאגט אז איך צאל געלט פאר יעדן זאל עס אויסהערן. דאס אז איך מאך געלט דערויף, דאס האבן זיי שוין געזאגט, אבער ס'איז נישט אמת. די קאמפעני געט עס אומזינסט און זיי מאכן די געלט פון די לאנג דיסטענס, מיר געבן זיי נישט קיין פרוטה, מיך קאסט נאר גארנישט. מען האט דאך שוין אלעס פאבירט, די אלע סאקמערע מאפיאוזישע זאכן וואס מען האט געטון שוין הונדערט יאר, דאס האט מען שוין אויסגעטרייט, איט דזשאסט דידנט ווארק. סאו איך פארשטיי בכלל נישט וואס האסטו געהאט אויף מיר צו שרייען. אונז קען מיר זיך פון ערגעץ. כ'מוז זיך נעמען א דיסקלעימער, איך ווייס נישט, איך קען דיך נישט, דאס האב איך געזען, דו האסט אן אויסגעפליקטע בארד, אזוי ווי אברומי רובין. האסט מורא צו האבן א לאנגע בארד ווייל מ'וועט דערנאך שרייען דזשו בוי האסט אן אויסגעפליקטע בארד? אדער קען זיין ווען מ'גייט אין א בית זונות צו וואו איז בעסער אז ס'איז אויסגעפליקט די בארד זעט עס אויס ווי דו האסט נישט גענומען קיין העירקאט. ווי קומסטו אויף מיר צו שרייען? ווער ביסטו? נעמט זיך נאך שרייען הויך, דו רשע דו! וואס האב איך איהם געטוהן? איך האב איינגעזעצט אברומי רובין? איך האב איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן? אה, דו ווילסט איך זאל נישט האבן א האטליין אז מען זאל נישט אויסלערנען דעם עולם אז ס'איז דא וואו צו גיין פאר העלפ? נו, ביסטו דאך סתם א משוגענער! אדער ביסטו א נואף, איך ווייס נאכנישט ווער דו ביסט. ס'קען זיין ביסט א געהעריגער נואף און א חזיר. און ס'איז דיר נישט גוט אז ס'קומט ארויס. כ'האב אויפגעקאלט יעצט איינער אויך, ער זאגט זאלסט וויסן נחום איך דארף האבן העלפ. פרעג איך וואס איז געשען, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת איך בין שוין א נואף יארן לאנג, איך האב שוין אפגעטון כל דבר אסור, היינט צו טאטשן א קינד איז א משוגענער ווער ס'טוט עס, און ער זאגט נאך מער, פאר די פאליס האט ער נישט אזוי מורא ווי פארן האטליין. ער זאגט מיט די פאליס וועט ער שוין גיין סטראשען דאס קינד אדער ער וועט געבן געלט פארן טאטן. די האטליין דאס איז די דאס איז פיניש דער ער איז א טאטע פון קינדער און א זיידע פון אייניקלעך. זאגט ער ער דארף האבן העלפ האט ער פראבירט צו גיין פאר העלפ ווייל ער הערט אז איך זאג גיי פאר העלפ זאגט ער עס קאסט זעקס הונדערט דאלער א וואך דאס איז פונקטליך וויפיל ער פארדינט אפשר אביסל ער פארדינט אביסל מער אבער ער האט א פרוי מיט קינדער מיט אלעם. פרעגט ער מיך וואס ער זאל טוהן, האב איך אים געזאגט איך וועל דיך שיקן פאר העלפ ווי עס וועט דיך גארנישט קאסטן, אבער דאס איז קלאר אז דאס האט אויסגעפעלט אז מען זאל מאכן א וועיק אפ קאל, סאו אויב די דייטש האסט א פראבלעם מיטן וועיק אפ קאל איז געט געט אוט אוו טאון, גיי וואוין ערגעץ אנדערש. די קענסט שוין טעל יעדן וואס צו טוהן, די ביסט גארנישט, פארגעס נישט נאכאמאל, די אלע וואס האבן זיך גענומען שלאגן מיט מיר, ניינציג פראצענט זענען גארנישט, האבן נישט צוגעלייגט צו סאסייעטי, זיי נעמען נאר פון סאסייעטי ענד דעטס אבאוט אלל, זיי האבן נישט מחנך געווען זייערע קינדער, זיי האבן זיי געשיקט אין חדר און א גוטן טאג. סאו איף יו דידנט דו עניטינג פאר סאסייעטי וואס גייסטו יענעם אונטערברעכן, פריי דיך אז יענער טוט.
אקעי יעצט לאמיר גיין ווייטער. אין ארץ ישראל איז יעצט געווען א מעשה אבער אלעס קומט ארויס, דעס איז די גוטסקייט, מענטשן זאגן זעסט אמאל נישט געווען די אלע מעשה'ס, אמאל אויך געווען, נאר אמאל האט מען עס געלייגט אונטערן קארפעט, מען האט געלאזט די קינדער די וואס מען האט גערעיפט זאלן. זיך דערשטיקן דערמיט, היינט קומט עס ארויס. ס'דא איינער האט א שטיפטאכטער איז געגאנגען מיט איר אין שול שבת און האט זיך געטראפן דארט אליינס און ער האט איר גערעיפט, זי איז א שטיפטאכטער זי איז אהיים געקומען וויינען און זי האט געזאגט די מאמע זי גייט צו די פאליס און טאמער זי די מאמע קומט נישט מיט גייט זי אליין, צוועלף יעריג מיידל, און איך זאג דאס די גאנצע צייט רבותי אז דו האסט קינדער און ס'איז א סעקאנד מערידזש און ס'איז דא שטיף קינדער זאלסטו זיין זייער קערפול.
ווייל פאר אייגענע קינדער האט מען שוין נישט קיין דרך ארץ, כל שכן נאך פאר שטיף קינדער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב ענק געזאגט אז איך מעג האבן א האטליין, ווייל טאמער מאך איך א מיסטעיק זאג איך רבותי איך האב געמאכט א מיסטעיק. יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי איך האב געמאכט א ביטערע מיסטעיק, איך האב פארשעמט א מענטש, און איך גיי אים איבערבעטן, אים מיט זיין גאנצע משפחה. איך האב פארשעמט נחמיה וועבערמאן, כ'האב געזאגט אז נחמיה וועבערמאן איז אין דזשעיל. ס'איז שקר גמור, ער איז נישט אין דזשעיל. רבותי, ער וואוינט אין פתח תקווה אין ארץ ישראל. ער איז נחמיה נישט אין דזשעיל, איך בעט עהם איבער מיט זיין ווייב מיט די קינדער. ער וואוינט אין פתח תקווה. אין פתח תקווה יעצט דא א מעשה, אויך געווען א מענטש וואס ער איז נישט געווען קיין רב, ער האט זיך גערופן א רב, און ער האט געטרייעט צו העלפן קינדער, פינף קינדער האט ער מאלעסטעט, פינף. צוויי יונגלעך, צוויי מיידלעך, מיט א מיידל פון זיבעצן, ער האט זיי געזאגט איך וועל ענק געבן העלפ, מיט העלפ, מיט העלפ, און ער האט זיי צוגעכאפט זייער נשמה, און זיי האבן אים געגלייבט, און ער האט זיי אלע אפגערעיפט, און ער האט יעצט באקומען תפיסה, מען האט אים געכאפט אויפגעפיקט אין דזשעיל אריין, סאו איך זאג אז נחמיה איז אין דזשעיל, ס'איז נישט אמת, נחמיה איז אין פתח תקווה, יעצט איז ער אין ארץ ישראל אין דזשעיל, יעצט פארוואס רעד איך דערפון אזוי באריכות, ווייל ער האט געכאפט די קינדער, ער האט זיי געגעבן אביסל וויסקי, אביסל קאוק, פיינע.

מעג טיילן וויסקי און ברוינפן און וויין, ממילא מעג ער האבן אונטן א מאגאזין אה טאמער איינער קומט לעילוי נשמת אדער להבדיל ביי די גוים אז ער וויל געבן אביסל פארן עולם מעג ער געבן. דאס מאכן א ביזנעס דאס איז נישט ליגעל. יעצט איך בין נישט קיין ליגעל קלערק צו גיין צו די גאווערמענט זאגן וואס איז ליגעל און וואס איז נישט און ווער ס'צוברעכט די לאו, באט למעשה אז מען געבט פון מען געבט ביי די אלע. ווען ס'געשעהט א יארצייט צו די קדושים און מ'געט אלקאהאל און קינדער טרינקען עס איטס אגענסט די לאו. דאס גיי איך יא זאגן פאר די גאווערמענט און איך האב עס שוין איינמאל געזאגט נאר יעדע זאך דויערט צייט איך גיי זאגן אז אין יעדע שול יעדע שול האט עקסעס אז קינדער זאלן קענען טרינקען ברוינפן ממילא וועט ארויסקומען אז מ'פארקויפט וויין און ברוינפן אויכעט סאו יו גאנא העוו א לאט אוו פראבלעמס. איך וויל נאכאמאל בעטן, פאר א קינד טאר מען נישט געבן קיין וויסקי און קיין ברוינפן אפילו אינדערהיים זאלסטו נישט האבן קיין וויסקי און קיין ברוינפן, ווייל קודם כל דו ווייסט נישט צו דיין קינד איז אויף דראגס, און צווייטנס טוסט אים צוגעוואוינען צו וויסקי און ברוינפן, און דער סוף וועט ער ווערן א שיכור. פינף קינדער האט מען דא גערעיפט און געטון כל דבר אסור, א מיידעלע פון זיבעצן אויך, גערעדט האט ער מיט איר הייליגע זאכן און ער האט גערעדט פון הויעכע זאכן און זי ארויפגענומען אין ווייבער שול און געגעבן אביסל קאוק מיט אייז, און ס'איז געווען פול מיט וויסקי, און נאכדעם האט ער נעבעך בועל געווען. און איך וויל זאגן יעדעם טאטן און יעדע מאמע, דארפסט אנזאגן דיין קינד זאל נישט טאטשן אין שול קיין וויין ענד וויסקי. יעצט באמת דארף מען שוין יעצט זיך צוגרייטן צום פורים, באלד קומט דאך שוין פורים, ס'איז נאר אן עיבור יאר. רבותי יו העוו טו בי ווערי קערפול. די קינד הייבט אן צו טרינקען און נאכדעם ווערט ער צוגעוואוינט און נאכדעם איז עס א קראנקהייט אויף א גאנץ לעבן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'דא איינער ר' חיים בריקמאן, ער איז דער א איד מיט א לאנגע ווייסע בארד, ער איז דער גאנצער פירער פון אלע בני עקיבא'ס אין ארץ ישראל, איז א ער הייסט זייער ווי מ'זאגט מורה דרך, ער איז דער גרעסטער און דער חשוב'סטער מענטש ביי זיי. יעצט איז דא א איד וואס הייסט מאטי אלון וואס האט אויכעט אין שול מאלעסטעד קינדער, נאר אזוי ווי מאטי אלון איז. האט גענוג קאנעקשאנס, איך ווייס נישט צו וועם, האט מען אים נישט געגעבן קיין דזשעיל, מ'האט געזאגט ס'איז גוט ער זאל ווייטער צוריק גיין צו זיין א רב אין בית מדרש, נאר ס'זאל זיין מער א סופערוויזשן, איך ווייס נאר נישט ווער ס'גייט אים סופערווייזן, אבער אזוי האט מען אפגעשמועסט. בקיצור, למעשה דער חיים בריקמאן איז מורא'דיג ארויס קעגן דעם, ער איז די בני עקיבא רב, ער איז ארויס מורא'דיג קעגן די גאנצע זאך, ער זאגט זאלט געדענקען, עטס מיינט עטס האטס געסעיווט מאטי אלון פון תפיסה? עטס האטס אראפגעברענגט די רבנים? יעדער מענטש היינט לאכט פון א רב, אויב מ'קען דעם רב צושטעלן צוריק אלס מחנהו ועל דגלו, איז די גאנצע וועלט לאכט שוין פון דעם רב, זיינע פאר מענטשן אפשר נישט, אבער מ'לאכט שוין פון אים, און ער שרייט מ'זאל עס נישט טוהן, און די זעלבע איז עס געגאנגען יעצט זיי האבן גענומען אין לונדון דעם ראדעמישלער זוהן האלפערן, חיים האלפערן, זענען געגאנגען זיי האבן געשטעלט נאכאמאל א בעזעם, און נישט דארטן דעם פאדעווע דעם דעם וואס ער געט אונז טרייפענע גיטן און ער איז מכשיר טרייפענע גיטן און געט אונז טרייפע פלייש נישט דעם, נעמען נאכאמאל דעם געהעריגן בית דין וואס האבן געווייאייט דאס געווען און זיי ווילן ארויסקומען מיט א בריוו אז די רבנים זאלן כאטש ווייזן אז ס'איז דא איינער וואס ער איז מוחה כלום יש מי שיש רוצה צו מוחה אלא. אבער נישט גייען די רבנים האבן אזא פנים אזוי ווי די ציגאנער אין יוראפ. דו ווייסט וואס ציגאנער איז? זיי האבן נישט געהאט קיין עלטערן, קיין הויז, קיין שטוב אין די דערפער, זיי האבן געוואוינט אין די פעלדער און אין די וועלדער, זיי האבן נישט געוואוסט ווער די טאטע איז ווער די מאמע איז, זענען געגאנגען בארפיסיג, זענען געגאנגען אינגאנצן נאקעט. היטלער האט געזאגט איך גיי צוויי מענטשן אונטערברענגען, די ציגאנער מיט די אידן. יעצט גייען זיין די ציגאנער מיט די רבנים גייען האבן דעם זעלבן פנים. און שטעל דיר פאר וואס האמיר זיך ערווארבן אז זיי האבן געמיינט זיי זענען רעדט אין חרמות.
יעדער לאכט פון אים. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא די קלעצקי קעמערעס, אונז האמיר זיך געשלאגן אז נישט סאטמאר זאל קענען קוקן דאס, און נישט די אגודה, ענדליך די NYPD, היינט איז שוין אן אנדערע ווערטשאפט, מען זעט דאך שוין וואס דא גייט פאר, היינט אז נחום רוזנבערג זאגט פאר די גאווערמענט עפעס פרעגן זיי נישט ווער ביסטו, וואס זענען דיינע קרעדענשעלס, זיי זאגן נחום רוזנבערג זאגט און מען רעכנט זיך מיט דעם. בקיצור לויט ווי ס'הייסט יעצט איז אז די גאווערמענט, די פאליס, די NYPD גייט באקוקן די קעמערעס. נאר מ'וועט זיין אן טאפ אוו איט אפשר ס'וועט זיך טוישן נאך צו סאטמארע צווייטן אבער עז איטס נאו איז נישט דא אזא מין זאך ווי די אגודה מיט דוב הייקינד מיט די אלע שמות הנרדפים זאל זיין אונזערע שומרים. אונז ברויך מיר זיי נישט און אונז וויל מיר זיי נישט. סאו דאס איז גוטע נייעס. איר זעט אז מ'פייט קומט מען אן. די זעלבע האב איך געטענה'ט ביי טשיילד אביוז, טשיילד מאלעסטינג. אזא חוצפה? ס'איז ממש א חוצפה, מ'האט געטון ממש וואס מ'האט געוואלט, און מ'האט נאך צוגעמאכט דאס מויל פאר דעם וואס ער גייט פייטן, קומט אזא ראצער דייטש אין קאורט שרייט ער מיר נאך, דו דייטש איך קען דיך פון ערגעץ, וואס האב איך דיר געטון? בסך הכל וועלן דיינע קינדער זיין סעיף, אנלעס דו ביסט א חזיר וואס דו טאטשסט די אייגענע קינדער און דו ווילסט נישט ס'זאל ארויסקומען. און נאכדעם האב איך דיר געזאגט נאכשרייען איז נישט די סעלושען, ווילסט נישט דיין זון זאל זיין אויפגעקלערט, זאג אים הער נישט אויס נחום ראזנבערג, און טאמער האסטו נישט קיין שום השפעה אויף אים, וועסט אים זאגן און ער וועט דיך נישט פאלגן, דעמאלטס האט עס נישט מיט נחום ראזנבערג, ביסטו א פארצרה'טער מענטש, האסטו א פראבלעם מיט דיין גאנצן חינוך, נישט איך בין דיין פראבלעם. יעצט לאמיר גיין ווייטער. מען מאכט אזא גרויסן פאס אז דער הרוג איז נעבעך געהארגעט געווארן, כ'האב געפרעגט א סטופיד קוועסטשען, איי דידנט נאו האו סטופיד איי וואס, כ'האב געפרעגט פארוואס באברייערט, נישט געמאכט דעם זעלבן פאס. און ווער ווייסט צו דאס איז נישט פארבינדן? איר ווייסט וויפיל מענטשן זיי קאלן אפ און זיי זאגן יור טאלקינג סענסעבל, וואטס העפענינג? אין בני ברק איז אויך געווען יעצט א מעשה, מען האט געטראפן א קינד אין א דאמפסטער, איך האב עס שוין געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק, ער איז געווען א חוזר לשאלה, און ער האט געהאט צו גרויסע פרעשורס, און עפעס א חבר זיינער האט אים אויך געהארגעט, סאונדס די סעים, און וואר? מען הארגעט מענטשן און קיינער זאגט גארנישט, אוי האמיר אונז געמאכט א מיעסן דזשאב אויף כלל ישראל, אוה וואהה. יעצט איז דא נאך א זאך, אין ארץ ישראל האט מען געגעבן א שוטר ער זאל אויספארשן א מיידל וואס האט געזאגט מען האט מיט איר געטוהן זנות, און דער שוטר אליין האט זיך אנגעהויבן צו פאטשקען, זי האט זיך גענומען שרייען, מען האט איינגעזעצט דעם שוטר. איך טריי ענק מסביר זיין, מען קען נישט אויסהערן קינדער שמוציגע פרשות און מען זאל נישט ווערן צו אינגאנצן צוטראגן דערפון, עס מוזן טוהן אדער פראפעשענעלס וואס זענען געלערנט צו דעם, סייקייטריסטס סייקאלעדזשיסטס. אדער זאל זיין א בית דין זאל אויסהערן די קינדער, אויב נישט טויג עס נישט. יעצט איז דא איינער ער שרייבט ר' יצחק קוסאוויצקי ער שרייבט א גאנצע אריכות וועגן וואס ס'גייט פאר מיט די אלע חוזרי לשאלה מיט די בחורים. רבותי אונז דארף מיר זיך אויפוועקן ווייל ביי אונז איז דא א פראבלעם ער שרייבט אין בני ברק וואס ס'גייט פאר אונז האמיר דאך נאר דעם בלאט און דעם איד און דער וויל נישט שרייבן פון די זאכן סאו וואס גיימיר אונז טון. סאו האמיר אזעלכע פארשאלטענע צייטונגען וואס זיי זאגן אונז נישט דעם אמת. ס'איז יעצט געווען אין משפחה א מורא'דיגע ארטיקל, א איד האט אריין גענומען א בעל תשובה, א בחור האט אים געוואלט געבן ווי מען זאגט ער זאל ווערן פרום, האט אים געוויזן וואס דאס הייסט א שבת און א יום טוב און האט אים אפילו חתונה געמאכט און האט אים אפילו געשטעלט אין ביזנעס, און ער אליין איז א טאטע מיט א שטוב מיט אסאך קינדער און אלע קינדער זענען אפגעפארן, ער האט נישט מצליח געווען. ביים יונגסטן זון האט ער זיך געכאפט אז נחום ראזנבערג זאגט קען זיין מ'האט זיי מאלעסטעד, און ער איז געוואר געווארן ער האט אלע זיינע קינדער מאלעסטעד און גערעיפט די יונגלעך מיט די מיידלעך, און דעם לעצטן, פאר ער גייט נאך אראפ פון וועג, וואס ער איז שוין אויך געווארן גערעיפט טרייט מען אים נאך צו ראטעווען. עטס פארשטייטס וואס דא גייט פאר? וועגן דעם זאג איך כסדר די גאנצע צייט, האסט א שלעכט קינד ווארף אים נישט אוועק, באט יו העוו טו נאו האו טו הענדל הים. רבי משה יוסף מייזעלס האט געהאט אן אייניקל וואס איז געווען אפגעפארן און ער איז געקומען מיט דאנגעריס ביי אים אין שטוב, ביי זיין טאטן האט ער נישט געקענט איינשטיין האט אים רבי משה יוסף אריינגענומען און די באבע, די פרומע באבע האט געוואשן די דאנגעריס, האט זי געזאגט פאר רבי משה יוסף וואס טו איך דא ס'בלוטיגט דאך מיר דאס הארץ. רבי משה יוסף איז געווען א גוטער מחנך, ער האט אסאך מקבל געווען פון רעבן. ער איז געווען מסתם די גרעסטע וואס האט מקבל געווען פון רעבן וויאזוי מחנך צו זיין, נאר די צרה איז אז אונז האמיר נישט געזוכט דעם וועג, אונז האמיר נישט געזוכט דעם אלטנ'ס וועג במילא, אונז האמיר געזוכט דעם סיגעטערס וועג, שלאג, רצח'ן, זיי א נואף, ברענג מיר אריין אפאר טאלער, לעיזער קעסטנבוים איז עקסעפטעד געווען ביים סיגעטער, כאטשיג מ'האט אויף עם געהאט מעשות אין די גאנצע שטאט, אויסער דאס יונגל וואס ער האט באצאלט דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, געהאט אסאך מעשות, נאר וואס? ס'איז אן אנדערע דרך געווען. דאס איז דא דער חורבן. האט ר' משה יוסף געזאגט פאר די רעבעצן, ווען דו וואשסט אויס די הויזן זאלסטו וויינען דערויף, און זאלסט בעטן דעם אייבערשטן ס'זאל אין עם אריין א הרהור תשובה, אבער אים זאלסטו נישט זאגן קיין ווארט, זאלסט עס נאכדעם אויסטרוקענען און אויסביגלען אזוי שיין פונקט ווי ער האט עס ליב, און נאכדעם האט ער אים געראטעוועט. ער האט זיך צוריקגעדרייט. אבער נישט יעדן קינד קען מען האלטן אין שטוב. און אוודאי אז דו נעמסט אריין א פרעמדן זוכסטו דיר צרות. כ'טריי דאס מסביר צו זיין. א רב וואס ער לערנט דעם ערשטן חלק יורה דעה איז ער גוט אויף שחיטה, מיט תערובות, מיט טרייפות. און גארנישט מער. א סייקיאטריסט אז ער לערנט א סערטען ספעשעלטי איז ער גוט פאר דעם. א דאקטער אז ער לערנט אויפן הארץ איז ער נישט גוט פאר עמערדזשענסי טראמא. און די זעלבע איז א מחנך און די זעלבע איז א איד, זוך דיר נישט אלע מצוות, זוך נישט יעדן טינופת אריינצונעמען צו דיר אין שטוב, און אז דו האסט א קינד צו אן אייניקל וואס טויג נישט און ער קען חרוב מאכן די שטוב, מאך זיכער דו שטעלסט אים אין א גוטן פלאץ און מען באצאלט פאר דעם, ענד דעטס איט, דו טויגסט נישט צו יעדן. יעצט אין מודיעין עילית אין ארץ ישראל, דארטן פון ווי אונז האבן מיר ארויסגעווארפן חאזאריע ראזענבוים, דער רב פון די שול זאגט ער קומט נישט צוריק ער ווייסט וואס איז געשען מיט אים אפשר זאל ער לערנען משניות זאג איך משניות דארפסטו נישט לערנען זאג א קדיש נאך אים עניוועי איז די מנהלת פון די סקול מ'האט זיי נישט געגעבן קיין רשות מ'האט ס'האט נישט געפרעגט האט ארויסגעשריבן וואס ס'גייט פאר סעקשול אביוז אין מודיעין עילית פאליס האט זי אויפגעפיקט ווייל זיי האבן געוואלט וויסן וואס זי ווייסט וואס די פאליס קענען געוואויר ווערן און נוצן די אינפארמעישן איינצוזעצן, האט זי געזאגט, וואס איך ווייס קען איך ענק נישט זאגן, ווייל איך האב עס נישט פירסט הענד, מיט אנדערע ווערטער, וואס יענער האט מיר עס געזאגט, אבער איך בין א מאה שערים'דיקע, איך ווייס וואס א זנות האט זיך אפגעטאן אין גאנץ מאה שערים, מיט די ברייטע ביבער היטן, און מיט די לענג לאנגע קאפאטעס, און שבת מיט די געסטרייפטע קליידער, ס'איז געווען איין שטיק זנות, סאו איך בין א יליד מאה שערים און איך גיי נישט נעמען טשענסעס אז אין מיין סקול זאלן טאטעס מאלעסטן קינדער, ס'איז א מורא'דיגע זאך, דער עולם האט זיך אויפגעוועקט. דאס איז געווען דער שיעור פון די וואך פרשת יתרו, און דער אייבערשטער זאל העלפן זאל מיר קענען מקבל זיין די תורה ווי עס דארף צו זיין מתוך שמחה און הרחבת הדעת, און ווען ס'שטייט לא תרצח זאלסטו וויסן אז דיך מיינט מען אויך, און לא תנאף מיינט מען דיך אויך, און זכור את יום השבת לקדשו מיינט מען דיך אויכעט.